א גוטן ערב שבת קודש, שבת זכור, פרשת ויקרא, כ'האב שוין געמאכט א לאנגען שיעור די וואך, אבער איך מוז צולייגן נאך אפאר מינוט וויכטיגע זאכן וואס כ'האב נאך נישט געקאווערט דארט ס'ערשט יעצט אריינגעקומען. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אחרי, אחרי מות שני בני אהרן, זאגט רש"י, מה תלמוד לומר, וואס עפעס אחרי מות שני בני אהרן, היה רבי אלעזר בן עזריה, מושלו משל. האט רבי אלעזר בן עזריה געזאגט א משל לחולה פאר א קראנקען שנכנס אצלו רופא איז אריינגעגאנגען א דאקטער אמר לו האט ער אים געזאגט אל תאכל צנון זאלסט נישט עסן רעטעך ואל תשכב זאלסט נישט שלאפן בטחב דאס מיינט א פלאץ ווי ס'איז קאלט און ס'איז דא דעמפ אזוי ווי דא אין ווילימסבורג יעדער שלאפט אין די בעיסמענטס און אין סוב בעיסמענטס דארט זאלסטו נישט שלאפן. בקיצור פאלגט ער דאך אוודאי נישט, בא אחר קומט א צווייטער ואמר לו און זאגט אים אל תאכל צנון זאלסט נישט עסן די רעטעך ואל תשכב בטחב זאלסט נישט שלאפן אויף א קאלט פלאץ ווי ס'איז דא מויסט שלא תמות זאלסט נישט שטארבן כדרך שמת פלוני אזוי ווי יענער איז געשטארבן, זה דער צווייטער זרזו יותר מן הראשון האט אים געווארנט אסאך מער וויפיל דער ערשטער, לכך נאמר וועגן דעם שטייט אחרי מות שני בני אהרן. ווייל רש"י שטעלט זיך, וואס קומט אריין אחרי מות שני בני אהרן, נאר די תורה זאגט אן זאלסט נישט אריינגיין אין קדשי קדשים, וועסט דו שטארבן חלילה אזוי ווי די שני בני אהרן זענען געשטארבן. עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, זייער אינטערעסאנט, איך רעד און רעד, איך רעד און אסאך מאל הערט מען, אסאך מאל נישט, איך ווייס דאך נישט צו מען הערט, איך האב דאך נאר זעכציג הערער אזוי זאגט ישראל האגער, ישראל הגר המצרי, איך רעד דאך אריין א קליינעם טעיפ רעקארדער, איך גיי אין די גאס, קענסט הערן ווי די טרעינען מיטן סאבוועי, איך. איך רעד, איך רעד אין א קליינעם שווארצן טעיפ רעקארדער. למעשה האב איך די וואך אויך באקומען א טעלעפאן קאל פון א בחור אז ביי אונז אין ישיבה לערנען צוויי הונדערט בחורים און יעדער הערט אייך אויס און מען ווארט, טרייט עס צו מאכן מער פונקטליכערע מיטוואך ביינאכט ווייל דאנערשטאג זאל מען שוין קענען הערן, עניוועי, אבער ישראל האגער עמיצער, ער שרייט כ'האב זעכציג הערער, ס'איז נישט וויכטיג, איך האף אז ער וועט האבן זעכציג הערער ווען ער וועט ווערן רבי, באט לאמיר גיין ווייטער, די מעשה איז, אסאך מאל טראכט איך וואס דארף איך רעדן רעדן רעדן, צו וועם רעד איך, וואס טוט עס אויף. יעצט דער אייבישטער קוקט דיך צו אז מען וויל מאכן א קלין קאמיוניטי און דער עולם לאזט נישט, משה טעראריסט פרידמאן ראש המוסרים האט געוואלט מאכן זיכער אז ברוך מרדכי דרייט זיך אין די גאס, און בשעת ווען ער איז געווען אינדרויסן אויף בעיל דאס ערשטע מאל ווען ער האט נאך געמיינט אז ער וועט עס מאכן האט ער געכאפט פיש, ווען בערגער איז געשטארבן האט ער געכאפט פיש אין. בושטינער מקווה, מ'האט מיר געזאגט קומט אריבער העט איר זעהן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, יעצט איז שוין אן אנדערע מעשה, כ'זאג שוין אחרי מות שני בני אהרן, די וואך העט איר זעהן אויפן האטליין אז ס'איז געווען דריי רעיפס און די גאווערמענט די פאליס מ'זוכט, באלאוני, ס'איז א שאד מ'זאל גיין ווייל טאמער ס'וועט זיין די רעיפיסט וועט זיין א איד וועט מען עניוועי נישט אנקומען אין ערגעץ, באט יעצט איז געווען היינט אין צייטונג אין ניו יארק פאוסט, אז אין עוועניו עס, אין די רייכסטע געגנט דארטן ביי צוואנציגסטע איסט צוואנציגסטע סטריט, איז געווען א רעיפ אין א שול, מ'האט אראפגערופן צוויי מיידלעך פון צוועלף יאר, און דער סופער האט זיי אויפגעהויבן דאס קלייד און אראפגעצויגן די הויזן, און וואס ער האט געטון ווייטער שטייט נישט ווייל זיי זענען מיינערס. אבער אונז אלע פארשטיי מיר וואס ער האט געטוהן, ס'איז נישט בראייה בעלמא קיין אליין, און אפילו דאס אליינס איז אויכעט, די קינדער זענען געווען אזוי טראמעטייזד אז די קינדער בלייבן שוין קריפלט פאר לייף, איינער וועט מוזן זיי מיט זיי קאופן, אדער די עלטערן, אדער נאכדעם מוזן דע דער מאן, פארשטייסט, און אירע קינדער, עניוועי, סאו למעשה ווען איך האב געהאלטן אין איין רעדן, אה, נחום רעדט, מעבר לים, אין לאדיין, אין פישפיק לאדיין, און האו דו יו נאו אז ס'איז געשעהן די זאכן.

אזוי זאגט רש"י דא. ר' אלעזר בן עזריה זאגט מען דארף זאגן גראב און אפן, ס'קען זיין ס'וועט זיין דיין קינד, און נאכדעם וועסטו זאגן איך האב ראזענבערג געזאגט זיין מניוול מניוול יא מניוול יא מניוול, דער גוי וואס האט עס געטון אדער ס'איז געווען א איד ער איז דער מניוול, עטס כאפטס נישט? און ווער נאך איז דער מניוול? די עלטערן פון די קינדער, וואס האבן די קינדער געטון דארט אונטן אליין? פארוואס האבן זיי נישט געוויסט אז מ'האט זיי אראפגעטראגן אין א בעיסמענט האבן זיי געדארפט שרייען? אבער מ'טאר דאך נישט רעדן, ס'איז דאך צניעות, ס'איז דאך קעגן צניעות, ווער האט געמאכט אונזער גדר פון צניעות? אפאר משוגעים, אפאר בעל תאוה'ניקעס וואס האבן אויסגעסאקט די געלט פון די מנוולים און זענען אליינס אלע מנוולים? וואט אר יו גיווינג מי די גארביטש פאר? ווער האט געמאכט אונזערע גדרי הצניעות? איך זעה מ'האט געמאכט היינט אויף דינסטאג האט מען גערופן א גאנצן פראטעסט, ס'נישט אונטערגעשריבן קיין איין רב. ווער רופט היינט פראטעסט? דער משוגענער קלאר ווייל ער קריגט אפאר טאלער פון שמידל מיטן פידל. נו. בקיצור איך וויל אייך זאגן, אונז זעמער אזוי נישט גוט איינגעשטעלט, אונז זעמער שוין ארגער ווי דער נידריגסטער גוי אין די וועלט. דער נידריגסטער גוי ווייסט מען טאר נישט טאטשען קינדער, יעדער ווייסט אז דאס איז נארמאל, און ביי אונז ווייסט מען נישט, און יעדער גוי האט ביכער צו באשרייבן דאס אז מען טאר נישט טאטשען קינדער, און ביי אונז איז מותר לכתחילה. מען טאר נישט רעדן ווייל ס'איז קעגן צניעות. ס'איז אזוי מעסד אפ, אזוי סקרוד אפ עווריטינג, הערשל קלאר א מטורף, ער באלאנגט אין א משוגעים הויז, זיין טאטע געווען קעכער אין וויזשניץ האט מיר אמאל געזאגט, מיין זון באלאנגט אין א משוגעים הויז, און זיין טאטע אליינס ר' ישראל אברהם האט אויך באלאנגט אין א משוגעים הויז, נאר ער איז געווען א קעכער האט מען עס נישט אנבאמערקט, דאס איז א חברה פון ירושלים געקומען צו קריכן אן א פאליסי, אן א סיסטעם, אן א גארנישט. סתם וויי. אזוי וויל איך און יעצט וויל איך אזוי, און יעצט צאלט מען געלט אזוי, יעצט ברענגט זאלי קאוף פינף מיליאן דאלער, יעצט צאלט ער אזוי, יעצט ער אזוי. פארוואס האבן זיי אויפגעהערט צו שלאגן זיך מיט נחום ראזענבערג, יעצט ווייסט פארוואס נישט יעצט, יעצט קענען זיי זיך נישט שלאגן ווייל יעדער ווייסט איטס אלל אוט דער, זיי האבן זיך אויפגעהערט ווייל מען האט געגעבן פופציג אלף מיך שטיל צו מאכן, איך האב מיך נישט אפגעשטעלט, נישט מיר האט מען געגעבן, פאר די סיקריקים, מ'איז געגאנגען ארום נעמען געלט. און זיי האבן געזען אז ער רעדט ווייטער האבן זיי געזאגט אונז געבן מיר נישט קיין געלט, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן צו טענה'ן בסך הכל האסט אויך אריינגעשטעלט אין איד אפאר מודעות און בסך הכל איז געווען אפאר פלאקאטן אויף די ווענט, דאס אלעס קאסט צען טויזענט, מעקסימום פופצן טויזענט, ווי איז די איבריגע פינף און דרייסיג? מ'האט אנגעהויבן צוריק צו בעטן געלט האבן זיי געזאגט דעמאלטס שלאגן מיר זיך נישט. פאליסי אן גארניש. יעצט כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, איך בין געשטאנען דא אין די גאס אויף דיוויזשען קארנער קליימער האב איך געזען ווי עפעס א מידל עידזשד אינגערמאן טשאמעט זיך צו א בחור ס'האט מיר זייער נישט געפאלן האב איך געקלערט איך האב זיי אלע אין דער ערד קודם האב איך ארויסגענומען דעם סמארטפאון דאס וואס מ'טאר נישט האבן דאס וואס אלע רבנים האבן גע'אסר'ט און כ'האב מיך גענומען מאכן ווידיאו ס'האט געדויערט איר הערט רגע כמימרא און ס'איז געווארן נתפרדה חבילה, דער אינגערמאן האט שוין נישט געהאט וואס צו רעדן מיט דעם בחור, דער בחור האט שוין נישט געהאט וואס צו רעדן מיט דעם אינגערמאן, יעצט עטץ זאגטס מען טאר נישט גיין מיט א ווידיאו, מען טאר נישט גיין מיט די סמארט פאונס, צוויי דארף מען האבן, ס'אנבעליוועבל, ס'קומען דא פרעמדע מענטשן, ארץ ישראל'דיגע, יענער האט נישט אויסגעזען ווי א היגער, אבער זעט אויס אז אויף מיין ווידיאו האט ער נישט געוואלט זיין, ס'מוז זיין אז ער קען מיך נישט, ווייל ווען נישט איך בין געשטאנען קודם פינף מינוט און אבזערווד פון אקראס די סטריט, און ער האט מיך געזען, און ער האט נאך יא געהאט וואס צו רעדן מיטן בחור. ווען האט ער דיסיידעט ער האט נישט וואס צו רעדן מיטן בחור ווען איך האב ארויסגענומען צו מאכן פיקטשערס א ווידיאו רבותי ס'איז בין הזמנים ס'איז פורים ס'איז פאר פורים פאר פסח וואטש יור טשילדרען און זאג אן די קינדער אין קיין בעיסמענט זאלן זיי נישט אראפגיין און נישט אראפגיין אין די מנחם מענדל דייטש. דער פון בארא פארק האט געבעטן דעם בחור, קום העלף מיר נאר אראפ מיט ספרים דארף איך מען זאל מיר אראפ העלפן דארטן אין בעלזער בית מדרש, העלף קיינעם נישט ביסט פטור פון אלע מצוות פון צו העלפן א צווייטן בפרט נאך אין א באהאלטענע פלאץ. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך לכבוד פורים און פסח, ברוך השם האמיר שוין דערלעבט, אז כ'האב ענק כ'הער דערציילן אויפן שיעור די וואך אז ברוך השם יא שטערנבוך האט שוין געזאגט אז אלעס איז מותר ס'איז כשר אזוי ווי חזקל רוט'ס טעלעפאן ענפערט די שאל דער דיין שלאפט יעצט אבער די שאלה וואס איר פרעגט איז כשר און ס'איז מותר לכתחילה עניוועי איז בקיצור מ'פארקויפט שוין ווידער אין אהרן'ס בוטשער סטאר דאק מ'האט ברוך השם א נייע זכיה מ'האט קאטשקע פלייש איר הערט? זעהט אויס אז אהרן האט זיך מיישב געווען, וואס דארף איך מיך שלאגן מיט די וועלט, איך זאג אז ס'איז כשר, ווער העט מיר דען זאגן אז נישט? קיינער נישט, איז במילא זאלט איר וויסן, דאונט טראסט עניטינג פון די אלע גרויסע בוטשער שאפס, און אהרן איז דאס קלענסטע באגלייבט, און איך האב אפגעקאלט דעם ר' געצל בערקאוויטש, כ'האב אים געזאגט ר' געצל איך האב דיך געוואלט פרעגן וואס האט מען גע'שחט'ן דעמאלטס ווען ס'איז געווען די מאסקאווי דאק פרשה, זאגט ער איך ווייס דען, פרעגט ר' נח. צו ר' משה וויין געפֿן, איך דענק שוין נישט וועלכן ער האט געזאגט מען זאל פרעגן, איך מיין ר' נח, סא וויל איך אייך עפעס פרעגן, דאס איז באגלייבט, ר' נח זיצט דאך אויף אהרן ספערא, זאל ער פראבירן צו זאגן אז ס'איז עפעס ראנג, איך האב יעצט געזען אין די אלטע תקנות פון דער אלטער היים אז דער מהרם שיק האט געבעטן דעם חתם סופר אז ער זאל מאכן א תקנה אז דער בוטשער און די שוחטים זאלן נישט באקומען זייער וועידזשעס פון די שלאכט הויז, זאלן עס באקומען פון די קהילה. ממילא האט ער נישט קיין לחץ פון קיינעם. אלטע זאכן מען האט עס געטוהן יארן. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, שמעון זאב מייזעלס דער וועלטס חזר וואס האט געהאט צו טוהן מיט אשת איש, דער וואס איז ר' אהרן'ס איידעם, דער חזר טוט עדווערטייזן א נסיעה אויף סאנז, שטעל דיר פאר, הערטס אויס. האלט מיט א רייכע און ווארעמע נסיעה מיט א שבת אין סאנז בראשות הגאון הצדיק ר' שמעון זאב מייזליש שליטא, אדער א קורצע נסיעה פון ליזענסק קערעסטיר איהעל רימנוב, אדער א ספעציעלע ניין טאגיגע נסיעה פאר בחורים, אלעס פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט שוין דרכי שלמה, טרי פאר סעווען סיקס עיט סעווען פייוו זירא עיט זירא, פאר מער דריקט נומער זעקס. עניוועי, רבותי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי, יעצט קומט א שיעור. ס'געווען אמאל א קהילה ווי מ'האט פיינט געהאט תלמידי חכמים, רבי עקיבא ברענגט דאך ווען ער איז געווען אן עם הארץ האט ער אזוי פיינט געהאט א תלמיד חכם אז ער וואלט אים צוריסן אזוי ווי א חמור וואלט אים צופליקט, איז ס'ידוע, דאס הייסט די שנאת עם הארץ לתלמיד חכם, אזוי ווערט עס אנגערופן, בקיצור פארוואס האט ער אים פיינט? ווייל ער האט אין זיך תורה און יענער איז א ליידיגער שטריק. ווייניג. עניוועי, געווען א קהילה וואס האט מחליט געווען אז אין זייער שטאט טאר קיין תלמיד חכם נישט וואוינען. שוין, ס'איז געקומען שבת זכור האט מען דאך נישט געוואוסט וואס צו ליינען. מען זוכט אין די גאנצע שטאט איינעם וואס ער ווייסט וואס ליינט מען שבת זכור. זיך אנגערופן עפעס איינער, א שוסטער פון סוף שטאט, ער ווייסט. פרעגט מען אים וואס ליינט מען? זאגט ער מען ליינט אשה כי תזריע וילדה זכר. מען האט טאקע אזוי געטון, די גאנצע שטאט.

מען ליינט אן אנדערן זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, און וואס האט ער געטון? ווי די גמרא זאגט, ווי רש"י זאגט, ער האט מכשיל געווען אידן מיט משכב זכר, יעדער קען קומען אין שול און שרייען תמחה זכר עמלק, ס'איז דא וואס זיי. קראכן נאך מיט די פיס נאכדעם, ס'דא וואס זיי האקן אין טיש, קענסט האקן דעם קאפ אין וואנט פופציג מאל, ווי לאנג דו עסט נישט אויסווייפן פון אונזער קאמיוניטי דעם ענין פון משכב זכר און קינדער עם זיין הפקר, און מ'עט אריינלייגן אונזער האב און גוטס מיט די גרויסע געלטער אז ברוך מרדכי לעבאוויטש מיט. ארטור סאמעט מיט די אלע אנדערע חזירים מיט יחיאל בראנער זאלן קענען וואקן אין אונזערע גאסן, ביז דעמאלטס איז א שאד אפילו ארויסצונעמען די ספר תורה צו ליינען, ס'א שאד, יו אר וועיסטינג יור טיים און עווריבאדי'ס טיים, די גאנצע קריאת התורה און דער ענין פון תמחה זכר עמלק איז געמאכט געווארן אז אין יעדן דור האט עמלק זיינע וועגן ווי ער קומט צו צו כלל ישראל, און אין אונזער דור האט ער דעם גרינגסטן וועג אז ער איז צוגעקומען אלע יארן, פופציג זעכציג יאר פון נאך וואורלד וואר טו וואס אונז ווייס מיר זענען אלע מלמדים געווען חזירים, יעדע מקווה איז געזעסן אפאר חזירים און געווארט אויף די קינדער און מאכן מיט זיי משכב זכר און ווילאנג מ'האט אפילו נישט גערעדט אז מ'דארף דאס מתקן זיין איז געווען די גאנצע ארויסנעמען פון די ספר תורה פאר אומזינסט, די ברכו את השם המבורך איז געווען א ברכה לבטלה און וואס יעדער האט נאכגענפערט איז אויך געווען א ברכה לבטלה ווייל עט די ענד אוו די דעי האט דאס נישט געהאלטן אפילו ביים מתקן זיין. האסטו דאך סתם אנגעברענגט די צייט און נאריש געמאכט. ס'איז דא א תקנה פון די חז"ל מ'זאל לייענען זכור, לויטן רא"ש אין מסכת ברכות איז עס גאר די קריאה מן התורה, אבער דאס איז נאר דעמאלטס ווען די קריאה ברענגט דיך צו צו עפעס. טאמער איז די קריאה נישט מער ווי פטפוטי דברים בעלמא און מ'האט אין יעדע מקווה, פאר מען האט געליינט זכור און נאכדעם וואס מען האט געליינט זכור, און פורים, און ערב פסח, און פסח האט מען אין יעדן קינד געשטופט און געמאכט משכב זכור, און טאטעס זענען געשטאנען און געוואוינט מיט די אייגענע קינדער, און נאכדעם איז נאך געווען מיט מעשות מיט די מיידלעך נעבעך, מען האט מכשיל געווען מיידלעך, אייגענע עלטערן, משפחה, שוואגערס, פעמילי, שול קאליגס. חברים פון שול, וויזלאנג דאס האט אנגעהאלטן, איט וואס געווען ברכות לבטלות און א וועיסט אוו טיים, היינט איז עס שוין נישט קיין ברכות לבטלות און ס'איז נישט קיין וועיסט אוו טיים, הגם ס'איז נאך דא, אבער אין פרינציפל ווייסט שוין יעדער אז מ'טאר נישט, מ'טאר נישט טאטשן קינדער, מ'טאר נישט טאטשן די ערווה, מ'טאר נישט טאטשן ווי דער פארשטינקענער מילך קעסטלער רב רופט עס אן דעם קדשי קדשים. איינער האט מיר געזאגט איך זאל פרעגן צו די רבנים האבן דעם זעלבן אבר ווי דער מענטש, ווייל צווישן די פיס האט מען גארנישט, קען זיין די רבנים האבן יא, ווער ווייסט? חזירים? זיי זענען געווען, אזוי מען זאגט, בן אחר בן חזירים, זיי האבן עס נאך געירשנט פון זייערע עלטערן, אלע האבן זיי עס געירשנט, אלע האבן געמעגט עס טון, פארוואס? דער טאטע האט געהאט א מקווה, האט געשטופט אין קינדער, דאס קינד האט עס געזען, דער טאטע איז געשטארבן, האט דאס קינד עס איבערגענומען, האט ער געוואוסט אויף וואס א מקווה איז אלל אבאוט. איך בעט נאכאמאל דעם עולם, ס'קומט יעצט זייער זייער שווערע צייטן, ווייל ס'וועט נישט זיין קיין חדר מ'וועט שיכורן, ס'קומט א פורים, און ס'וועט זיך אנהייבן א גאנצע מעשה, און איך וויל ענק זאגן, על פי הלכה איז א מחלוקת צו א פרוי דארף הערן די קריאה פון פרשת זכור, ס'איז דא אין דעם אפאר שיטות, ס'דא אז א פרוי דארף נישט הערן ווייל זי איז נישט מחיוב צו גיין מלחמה האלטן, איי ס'שטייט ביי מלחמת מצוה גייט ארויס א חתן מחדרו וכלה מחופתה, איז ס'דא וואס לערנען אז דאס מיינט אז אזוי ווי דער חתן מוז ארויס גיין מלחמה האלטן איז די כלה איז אטאמאטיש פארלירט יעצט די חופה ווייל דער חתן איז נישט דא, און ס'דא וואס זיי האלטן ניין אז. די כלות כאטשיג זיי דארפן זיך נישט שלאגן אבער זיי האבן געמוזט צוברענגען עסן מיט אלע זאכן וואס די סאלדאטן האבן געהאט, דעם איז א גרויסע מחלוקת, ממילא האלטן זיי לויט די שיטות אז מען האט זיך געהאט געדארפט גיין שלאגן זענען זיי אויך מחיוב מיט זכור, נאכדעם איז דא וואס זיי האלטן ניין, און נאך אן אופן. אז זיי זענען טאקע געווען מחיוב דעמאלטס, אבער היינט די קריאה האט גארנישט צו טון מיט די דעמאלטסדיגע מלחמה, און ממילא איז א גאנצע מחלוקת אין די פוסקים צו א פרוי מוז הערן שבת זכור צו די קריאה מן התורה פאר איר אויך צו נישט. וויל איך ענק זאגן, איך בין נישט קיין מכריע בין הפוסקים, איך האב נישט אזא ליבערטי איך זאל קענען נעמען אזאלעכע פלייצעס איך זאל זיין א מכריע, נאר דאס זאל איך ענק יא זאגן, און דאס זאל יעדער וויסן קלאר, היינט. גערעדט, צו נעמען א קינד און איבערלאזן אליין אינדערהיים איז ממש א אביזרייהו דגילוי עריות, עה עס איז מער, עס איז בגילוי עריות ממש, ווייל עס וועט קומען א נעבער און טרעפן דיין קינד אינדערהיים אליין, בפרט נאך א די פערצן יעריגע מיידל טוט בעיביסיטן, און א פערצן יעריג מיידל האט ער גענוג קוראזש ער זאל מאכן מיט איר זנות, איז במילא טארסטו נישט איבערלאזן די קינדער, דו ביסט פטור פון די קריאה פון שבת זכור, פטור. פטור פטור, און זאלסט דיר נישט איינרעדן אז דו קויפסט דיר א מצוה. יעצט איז דא וואס זיי גייען נאכמיטאג, מען ליינט עפעס אין שילן, דאס איז אויך נישט ריכטיג, ס'איז נישט ריכטיג צו ליינען עקסטער אין שילן אויב ס'איז נישט דא קיין מנין, גם לויט די שיטות אז א פרוי איז אויך מחויב צו הערן די קריאה, איז לכאורה קען דאך זיין פינף מענטשן אין די מענער שול און פינף אין די ווייבער שול, אדער צען פרויען אין די ווייבער שול מעג מען פאר זיי ליינען, זאגן אבער אלע פוסקים אז מען טאר נישט. ווייל ס'מוז זיין צען בר חיוב'ע זכרים, איז די אלע וואס מ'מאכט די מנינים עקסטערע, מ'מאכט עס אינדרויסן מיט אהער, פאר תקיעת שופר איז עס גוט, ווענדט זיך אויך ווי, אין וויזשניץ וואלט איך עס נישט געלאזט, ווייל דער פאלאק וואס איז געווען דער בעל תקיה פאר די אלע ווייבער האט געוואלט אויסגיין מיט א פערצן יעריגע שיקסע אין נייעק, ניין ניין ניין פאר דארט איז עס נישט גוט. איך האלט אז דאס דארף מען אויך מבטל זיין, די פרוי פטור פון תקיעת שופר אויכעט, טאמער האט זי קינדער צו וואטשן איז נישט דא קיין חיוב וואס זי האט, נאר לא תעשה'ס, זי טאר נישט מזנה זיין, זי טאר נישט רעדן לשון הרע, אפילו דאווענען איז זי פטור, ובפרט נאך אין אונזער צייט, אונזער צייט איז אזוי מסוכן, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך, ס'האט מיר געזאגט א אינגערמאן האט מיך אנגעקאלט, ביסט אזוי גערעכט, כ'האב געזאגט. ס'קומען דא משולחים, דו קענסט זיי נישט? האט ער מיר געזאגט, ער גייט נאך געלט אין די הייזער, מאמעס האבן נישט ליב צו עפענען ווייל זיי ווילן נישט געבן קיין געלט, די קינדער שפילן זיך אין די האל. ער האט געזען אין איינע פון די פראדזשעקטס ווי אן ארץ ישראל'דיגער האט געזעסן מיט א פרעמד מיידל, זי האט זיך געשפילט און זי איז געזעסן אין די שויס אויף די סטעפס, און די מאמע האט נישט גיין עפענען די טיר ווייל זי האט דאך מורא ווען איינער קלאפט אז אפשר קומט מען בעטן א דאלער, און זי טוט טאקע נישט עפענען די טיר, נאר מ'דארף האבן אדער קעמערעס אדער זאל די מאמע ארויסגיין שפילן זיך מיט זיי, די גאס איז דאך מורא'דיג, ס'איז דאך נישט צום גלייבן וואס גייט פאר, דאס איז שוין מיט די אלע אווערנעס און מיט דעם וואס מען זעצט אן, סאו איך וויל ענק זאגן, זאלטס וויסן, ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי א פרוי וואס האט קינדער צו וואטשן, אדער א באבע וואס האט אייניקלעך צו וואטשן, זאל חיוב זיין צו הערן. פרשת זכור. נאו וועי! יעצט אויב זי וויל באמת מקיים זיין מחיית עמלק האט זי דעם בעסטן וועג, קיין בעסערע וועג פון דעם איז נישט דא. זי זאל וואטשן אירע קינדער מיט די אייניקלעך אז דער חזיר וואס ער הייסט היינט עמלק, ווייל דער חזיר איז דאך אן עמלק, אז דער חזיר זאל נישט אנ'חזר'ן אירע קינדער, דאס איז דאס גרעסטע תמחה זכר עמלק. אזוי אויך וואטשן אין שטוב ווען מען ברענגט אריין יעצט איידעמער מיט שנירן מיט. אייניקלעך, און ס'איז דא א טרעמפאלין דארטן אין די גאס מ'דזשאמפט דערויף, און ס'קומט דער פירסט קאזין דזשאמפט מיט דעם, דאס איז א יונגל, דאס איז א מיידל, די דרעס הייבט זיך אויף, און ס'האט זיך נישט ארויפגעצויגן געהעריג די בודזשי, און ער זעהט עפעס טויג נישט דארטן, הייבט ער אן צו קוקן און צו טאפן, רבותי, פעמילי לייף זאל זיין יעדער מיט זיין ערשטע. קלאוסעסט פעמילי, א טאטע מיט די קינדער און א מאמע מיט אירע קינדער, די פירסט קאזינס האבן שוין מיט דיר נישט קיין שייכות, והא ראי' א פירסט קאזין מעג מען חתונה האבן מיט, איז א סימן אז ס'דא א געוואלדיגע תאווה צו דעם, און די תורה האט עס אפילו מתיר געווען. דער הייליגער רמבן זאגט אז באמת אלע עריות איז סתרי תורה, ער זאגט ס'ליגט אין דעם סודות איבער סודות, ווייל זאגט דער רמבן אזוי, ווייל אין אמת'ן וואלט דער אייבישטער געדארפט ווען לאזן אז מ'זאל חתונה האבן מיט א ברודער און א שוועסטער, ווייל דעמאלטס וועט די ירושה נישט ארויסגיין ערגעץ אנדערש, א ברודער און א שוועסטער זענען מער געטריי פאר זייער פעמילי, ווייל ס'איז פעמילי, מ'נעמט אריין עפעס א פרעמדן איידעם פון די גאס פון די אוטסייד אדער א פרעמדע שניר פון די אוטסייד, ליטל דאס שי קעיר פאר די האול פעמילי. כ'האב אמאל געהאט, איך פלעג האבן אסאך מאל ארביטרעישן. שטאטס א דין תורה, איך בין געווען אן אקאונטענט, האב איך געהאט ליגעל ארביטרעישן, פלעג איך אויסטרעיטענען זייער אסאך ירושה קעיסעס, איינמאל איז געווען א קעיס פון א ירושה, ס'איז געהאנדעלט זיך אין די גרויסע מיליאנען, נישט אין הונדערט מיליאן, אבער א זיבן אכט מיליאן דאלער, האב איך געזאגט איך נעם עס אן, זיי האבן געסיינט שטרי בירורין הייסט עס, איך האב עס גענומען אן א געלט, איך האב נישט געדארפט האבן דאס געלט, ווייל וואס איך האב גע'פסק'נט האט מען געמוזט פאלגן, צו ס'געפעלט דיר צו נישט, ווייל ס'איז געווען ענפארסעבל ביי די קאורט. בקיצור, כ'האב מיך אייביג אויסגענומען, איך וויל נאר די אבילים זאלן זיין דארט. מיט אנדערע ווערטער, ס'איז געשטארבן דארט א טאטע, ס'איז געווען עלף אדער צוועלף ברידער און שוועסטער, די ברידער און שוועסטער זאלן זיין דארט. דעם ברידער'ס ווייב מיט די שוועסטער'ס מאן וויל איך אפילו נישט זען דארט, ווייל זיי האבן נישט געארבעט אויף די ירושה, זיי האבן גארנישט געטון, זיי האבן נאר געהאט אדער מזל אדער נישט מזל אז זיי האבן חתונה געהאט צו די משפחה, באט דעי דידנט ווארק פאר איט, און ממילא דעי דאונט קעיר טו דיסטרוי איט. שוין. ס'איז געווען דער דין תורה, כ'האב יעדן איינעם אויסגעהערט, ס'איז שוין געווען קבלת קנין פארדעם, זיי האבן געמוזט פאלגן, און דער סוף איז געווען, איך האב אפגע'פסק'נט וואס איך האב געהאלטן איז די ריכטיגסטע זאך. שוין, יעדער האט עס אנגענומען, און גראדע איז יעדער געווען צופרידן. פארוואס? ווייל ווען דו גייסט אין ארביטרעישן טרייסטו דאך יעדן צופרידנשטעלן, און קוק דא וואס נאך מ'האנדלט זיך, שטותים, נארישקייטן. דאס טרייסטו צו צעפיצלען? דער אמת איז, א מענטש גייט צו דין תורה וואס איצו גליק, איצעלע פימפ האט פאר דיר מער געפיל ווי פאר אן אנדערן. וואס איז ער מער? נאר דאס איז די טבע פון מענטש, ער איז א עומד בדעתו ביז ער הערט אן אנדערער זאגט אויך אז ער איז נישט גערעכט, דעמאלטס הייבט ער אן צו טראכטן ע פ טשעטשעטשעטשע. סא דאס איז די גאנצע ארביטרעישאן און ס'איז אויסגעהאלטן על פי הלכה. די גמרא זאגט. ווען איינער זאגט נאמן עלי שלושה רועי בקר, איך נעם דריי וואס זיי פאשען בקר, זיי קענען נישט נישט מסכת בבא קמא, נישט מסכת בבא מציעא, און נישט מסכת בבא בתרא, און זיי קענען אפילו נישט דעם בלינדן דיין, דעם זילבער, זיין ספר מאזני מרמה, זיי מוזן גארנישט קענען. זיי האלטן אזוי איז עס און דו האסט דיך פארלאזט אויף זיי, דעמאלטס איז דער דין א דין. עניוועי, צוויי וואכן שפעטער קאלט מיך אפ איינער פון די אבילים פון די קינדער און ער זאגט מיר, דו ווייסט, מיין ווייב איז נישט צופרידן פון די ארביטרעישן. זאג איך אים. אויב דו געדענקסט האב איך געזאגט אז דיין ווייב זאל אפילו נישט קומען ווייל ס'אינטערעסירט מיך נישט. זי האט נישט געבויעט דאס הויז, דאס האט געבויעט דיין טאטע מיט דיין מאמע. און דיין ווייב איז א אייסיס חברה מאן, זי קען באשטיין צו דעסטרויען דיין טאטע'ס און דיין מאמע'ס הויז פאר א דאלער, ענד איי קאדנט קעיר לעס וואס זי וויל און וואס זי וויל נישט, און איך קעיר אפילו נישט וואס זי טראכט, און צו זי איז יא צופרידן און צו זי איז נישט צופרידן. און יעצט העסטו פארשטיין פארוואס איך האב נישט געוואלט נאר די אבילים. שטעל דיר פאר דא ס'איז צען צו עלף ברידער געווען צו צוועלף, שטעל דיר פאר ווי יעצט קאלן אפ נאך צוועלף אפאזישאנס אז זיי ווילן נישט. איך האב זיי אלע אין בוידעם. אהרן, זלמן לייב האבן זיך געשלאגן אויף שטותים. מען האט זיך געקענט אלעס פארגלייכן, ס'וואלט געווען זייער גוט, מען וואלט אלעס פארגליכן. נו, האבן זיי דאך נישט געוואלט. ס'קאסט יעדן מיליאנער. אהרן איז יעצט געפארן אויף ארץ ישראל. דאס וואס אונזער רבי האט נישט געוואלט מען זאל פארן אויף ארץ ישראל, דאס האט ער יעצט, ווי מען זאגט, באפעסטיגט. און גראדע די רבי האט אים געזאגט אייביג ווען ער האט אים געזעהן ער וועט קיינמאל נישט זיין קיין מצליח, ס'איז געווען אמאל איז געקומען צום סדר געווען דאכט זיך מיר נאכדעם ער איז א חתן געווארן האט אים די רבי נישט געוואלט האבן ביים סדר, און די רעבעצן די וועם ער האט גערופן די מכשפה די האט געפוילט ביים רעבן אז ער וועט זיצן אין די בעק אז די רבי וועט נישט קוקן אויף אים די גאנצע צייט. פארוואס האט אים די רבי נישט געוואלט? העט זיך איינער איינרעדן די רבי האט געהאט קנאה אז ער גייט איבערנעמען? די רבי איז געווען אן אלטער איד אז ער איז שוין נישט אויף דעם עולם מוז איינער איבערנעמען נאר די רבי האט געוויסט ער העט צוברעכן סאטמער די אלע הארעוואניע וואס די רבי האט אריינגעלייגט העט ער צו צו מאכן צו צו נישט איז למעשה האט ער עס געטוהן געשלעפט יעצט איך ווייס אכט טויזענט קען זיין זיבעציג טויזענט ס'איז מיר נישט קיין חילוק מ'האט געשלעפט זיבעציג טויזענט מענטשן אויף ארץ ישראל אויף מירון האט מען זיי געשלעפט. נאך אריינגעשלעפט ר' שמעון אין דעם שייגעץ שטיק, דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל פארן, דער רבי האט געזאגט פארן מוזשאי רב ער איז צוריק געקומען, האט דער רבי האט נישט געוואלט ער זאל פארן, ער איז צוריק געקומען פרעגט ער אים נו וואס זאגסטו צו ארץ ישראל, זאגט ער, רבי, ארץ ישראל איז א פראכט, די שענסטע הייזער, די שענסטע כבישים, ראודס אלעס, האט זיך דער רבי אויפגערעגט און געזאגט וועגן דעם האב איך נישט געוואלט זאלסט פארן. גייט מען שלעפּן דאָרטן מענטשן, מען פֿאָרט, און ס'טוט זיך אַ געפֿאָרעכץ מיט אַ געקומעכץ, אויסגעשוועמט איך ווייס נישט וויפֿל געלט, זיכער צען, צוואַנציק מיליאָן דאָלאַר, און אין כּיתּה ד' זיצן נאָך בחורים, וואָס רײַבן זיך אויס אין די טוילעטס, מענטשן זאָגן, מ'קען זיך נישט אַראָפּזעצן אויפֿן ברעטל, ווײַל ס'איז פֿול מיט זרע. און ווען ער איז געווען אין בארא פארק איז א טוילעט קאלעפסט ווייל ס'איז געווען מסתם צוויי מענטשן אויפן טוילעט אבער נישט ברעכט ער זיך דאך ווען ארויס פון די וואנט אז ס'האט זיך צובראכן אינמיטן, זעהט אויס אז די טוילעט איז געווען גענוג שטארק אויסצוהאלטן נאר אינמיטן האט ער זיך צובראכן. ער האט צובראכן סאטמאר דער סמך מם מיט די גרעסטע כוחות האט זיך מיטן רעבן געשלאגן און ער האט עס נישט געקענט ביישטיין היינט וואס ארץ ישראל מדינת ישראל ווער קוקט אים וואס ע. מען קען פארן, דער רבי איז קיינמאל נישט געפארן אויף ארץ ישראל נאר ווייל ער האט געוואלט אויפטון קעגן די בחירות און ער האט געהאלטן אז דאס איז מורא'דיג וויכטיג, איז למעשה האט ער, אהרן, האט צונומען סאטמאר, אבער דער אמת איז נישט ער אליין, ס'האט נאך זיין טאטע האט עס אנגעהויבן, טאטע איז אויך געווען זיך ווערט זיין געלט, אבער עס איז נישט וויכטיג יעצט, למעשה און זלמן לייב איז אויך געפארן, ער איז געפארן טראגן פינף מיליאן דאלער, פאר וועם? פאר דוד שמידל פאר די גרעסטע גנבים די סיקריקים חברה, דאס איז געווארן פון סאטמאר. סא זיי זענען געגאנגען און זיי האבן זיך געקענט פארגלייכן, מען האט עס געקענט אלעס אויסגלייכן. מיט אפאר לויערס און אפאר אקאונטענטס. ס מען וואלט געקענט אלעס אויסגלייכן, נאר וואס, דער בעל דבר איז געווען על הכלל כולו יצא, ער האט געוואלט אונטערברענגען יעדן שטיקל חינוך וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט. און איך קען ענק זאגן, איך בין א סאטמארע תלמיד, ליידער ער האט מצליח געווען, ער האט אראפגעברענגט אלעס וואס די רבי האט געלערנט, אלעס. און נאכדעם הער איך נאך אויף א קליפ ווי ער וויינט דארט אין מירון, די די קינדער, די קינדער, דו שייגעץ, דו זארגסט דיך פאר די קינדער זארגסטו דיך, וואס? פאר די קינדער זארגט ער זיך. יעצט צוריק קומען דא צו אונז, אונז דארף מיר וויסן, א פרוי האט נישט וואס צו גיין הערן קריאה פון שבת זכור, ס'איז נישט פאר איר, איטס נאט מענט פאר האר, פארשטייט זיך אז נאר אויב זי האט קינדער אין שטוב, אויב זי איז שוין אן אלטע פרוי און זי האט שוין נישט קיין קינדער אין שטוב, מעג זי גיין הערן, נישט קיין שום איסור. צו זי איז מקבל שכר אויף צו גיין, ווענדט זיך שוין וויאזוי צניעות'דיג זי גייט אין ווייבער שול. איך געדענק ווען אונז זעמער געווען יונגער, איז געווען א פרוי אין וויזשניץ אין די ווייבער שול, ווען זי פלעגט אריין קומען האט די גאנצע מענער שול געוואוסט אז זי קומט אריין, ווייל ס'האט געשטינקען פון פערפיום פון איין עק ביזן צווייטן. דאס איז נישט קיין צניעות, אזוי טאר מען נישט גיין אין א שול. וואסער א דרך ארץ איז דאס, ער זאל אראוזן אלע בחורים מיט אלע מענער, און דעמאלטס האב איך טאקע אויפגעהערט צו דאווענען אין וויזשניץ און געגאנגען דאווענען אין סאטמאר, איך האב געדאווענט דארט אפשר דרײַסיק יאר, ביז ברוך השם מען האט מיך פון דארט ארויסגעווארפן פאר א גוד ריזען. אינטערעסאנט, מאכנדיג יעצט אינמיטן די גאס דעם האטליין, איז האב איך געטראפן ווידער אליהו מלאך הברית, חזקאל טייטלבוים, וואס האט געוואוינט מיטן שוועגערן, אבער ער גייט שוין אן א בארטל, פרעג איך אים וואס איז געשען, אליהו הנביא האט צוגענומען דאס בארטל פון אליהו מלאך. הברית, דרייט ער זיך אויס און ער וואקט ווייטער, פארשטייסט? ער איז געבליבן רב, נאר מיך האט מען ארויסגעווארפן. עניוועי, יעצט וועל איך רעדן אביסל וועגן תענית אסתר פון פאסטן, און צו פרויען זענען מחיוב צו פאסטן, און נאכדעם וועל איך רעדן וועגן די קריאה פון שבת זכור. די ענין פון תענית אסתר איז אזוי, דרייצן טאג אין אדר איז תענית אסתר, ס'איז א זכר פאר די תענית וואס מען האט געפאסט, מרדכי און אסתר, המלכה און גאנץ כלל ישראל, אין דעם דרייצנטן טאג, דאס איז געווען דער טאג וואס די גוים, די פיינט פון די אידן, האבן געוואלט חלילה אומברענגען די אידן, און ונהפוך הוא ס'איז איבערגעדרייט געווארן, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם. יעצט אונז געפינמער א יעדעס מאל ווען אידן האבן געדארפט מאכן א מלחמה מיט זייערע פיינט, האבן זיי געמאכט א תענית אינעם טאג וואס מ'האט זיך איינגעזאמלט אז מ'זאל גיין אין מלחמה. און מ'האט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אונטערווארפן די שונאים אונטער די אידן ביי די מלחמה. משה רבינו ווען ער האט געהאלטן מלחמה ב... מיט עמלק האט ער אויכעט געפאסט. די עיקר פון דעם תענית איז צו ווייזן אז א מענטש זאל זיך נישט פארלאזן אויף זיין כח, אויף מענטשליכע כוחות און אויף די גבורות פון די מלחמה, נאר מ'הייבט אויף די אויגן צום אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן ער זאל רחמנות האבן אויף אונז, און דאס געבט אונז א כח איינצונעמען די מלחמה. איז במילא די אידן אינעם דור פון המן און מרדכי האבן זיך אויכעט איינגעזאמלט און זיי האבן געמאכט א תקנה אז יעדער זאל פאסטן. אויפן זכר פון דעם איינזאמלען און פון פאסטן איז נקבע געווארן א תענית לדורות, פארוואס? כדי מען זאל געדענקען אייביג אז דער אייבישטער הערט אויס ווען מען רופט אים, און ווען מען פאסט ענטפערט ער פאר יעדן מענטש ווען ער האט א צרה און ער טוט תשובה, אזוי ווי ער האט געהאלפן פאר אונזערע עלטערן אין די צייט פון מרדכי ואסתר. יעצט אזוי ווי דער רמב ם איז מסביר אז דאס איז נישט געווען פאר די צרות אזוי ווי די אלע תעניות און תשעה באב און עשרה בטבת און שבעה עשר בתמוז און צום גדליה, דאס איז אלץ געמאכט אויף תעניתים וואס איז שלעכט געגאנגען פאר אידן, און אונז וויל מיר תשובה טון, דא, פורים, איז דאך אונז גוט געגאנגען ברוך השם, קימו וקבלו מיט אלעם, און דער תענית איז נישט אויף צו געדענקען אז מען האט געפאסט ווייל ס'איז געווען צרות, נאר דער תענית איז אז מען דאנקט דעם אייבערשטן און מען בעט אים אזוי ווי דו האסט זיי געהאלפן, זאלסט אונז אויך העלפן. איז במילא איז עס אביסל אנדערש דער תענית פון די אנדערע תענית'ן. יעצט אונז האמיר אנגענומען אזוי ווי שטייט אין די מגילה אז כאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם דאס איז אין אסתר קפיטל ט' אז מען האט אנגענומען אז אונז זאל מיר ווייטער טון די אלע זאכן ס'הייסט אויך תענית אסתר זי האט אנגעטראגן פאר מרדכי'ן אז מען זאל פאסטן, זי האט אים געזאגט לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערותי אצום כן. יעצט אין אמת'ן וואלט מען געדארפט פאסטן י ג י ד און ט ו, אין וועלכן חודש? אין ניסן, ווייל דעמאלטס האט מען דאך ארויסגעגעבן די ספרים פון המן'ען להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, יעצט אונז, קודם פאסט מען נישט דריי טעג, ווייל ס'איז נישט מעגליך צו פאסטן דריי טעג. און אויסער דעם, פארוואס פאסט מיר י ג אדר? דאס איז צום זכר פונעם תענית וואס מען האט זיך איינגעזאמלט, אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט, שלשה עשר בו אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, דעם צאמזאמלען, אויף דעם, און מען האט דעמאלטס געפאסט, אויף דעם פאסט מיר אונז נאר איין טאג. יעצט דאס האט דאך נישט אסתר אנגעטראגן פאר מרדכי, נאר אזוי ווי זי האט אנגעהויבן מיט דעם ענין פון פאסטן, רופט מען שוין אלע דעם גאנצן תענית וואס. דעמאלטס געווען אויף איהר נאמען. יעצט איז דא וואס זיי האלטן אז תענית אסתר איז אין אמת'ן געווען אויף דעם וואס אסתר האט געפאסט די דריי טעג, נאר אזוי ווי ניסן פאסט מען דאך נישט, במילא האבן עס די חזל געמאכט מיט א חודש פריער, אין י ג אדר וואס דאס איז דעם טאג וואס מ'האט זיך איינגעזאמלט אז מ'האט געוואלט לשלוח יד במבקשי נפשם, וואס דאס איז אויך געווען א תענית. יעצט לויט דעם קומט דאך אויס אז מ'וואלט געדארפט פאסטן דריי טאג, נאר דאס איז א זאך וואס מ'קען נישט מטריח זיין דעם ציבור. וועגן דעם איז דא אסאך מענטשן וואס האבן כח, צו אמאל האט מען געהאט כח האט מען געפאסט בהב, בית היי בית, נאך פורים, כדי מען זאל מאכן א זכר פארן תענית פון יום הקהילה וואס מען האט איינגעזאמלט, און אויך צו פאסטן דריי טאג, דאס וואס אסתר האט געזאגט. יעצט, דער תענית אסתר איז נישט פון די פיר צומות וואס ס'איז דא, און ס'ווערט נישט דערמאנט אין די פסוקים, וועגן דעם קען מען מיקל זיין אסאך מער ווי די אנדערע תעניתים. אין שולחן ערוך הלכות תשעה באב ושאר תעניות אין תו

בחנוכה ובפורים מותר להתענות לפניהם ולאחריהם, מען מעג פאסטן פארדעם און נאכדעם, ווייל איך וואלט געוואלט מיינען אז פורים זאל מען נישט טארן פאסטן ווייל מען האט עס געמאכט א משתה ושמחה, איז מען מעג פאסטן פארדעם. סעיף ב', מתענין בי"ג באדר, מען פאסט, הגה, ותענית זו אינה חובה. ס'איז נישט קיין חוב, לכך יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעוברות או מניקות, פרויען וואס זענען מעוברות, זיי שוואנגערן אדער זיי געבן צו זייגן, או לחולה שאין בו סכנה, ואפילו כואבי עיניים, אפילו ווער ס'האט ברילן, ס'האט ווייטאג אין די אויגן, אין בעלז פלעגט מען גיין צום בעלזער רב ווען ער האט געזען מ'האט ברילן האט ער געזאגט דו דארפסט נישט פאסטן, אבער גראדע אין בעלז האט מען דאס געטון ביי אלע אנדערע תעניתים, חוץ תשעה באב און יום כיפור שאם מצטערים הרבה טאמער זאל זיך מצער אסאך לא יתענו זאלן זיי נישט פאסטן תענית אסתר ויפרעו אחר כך זאלן נאכדעם באצאלן אבל שאר בריאים לא יפרשו מן הציבור טאמער ער איז געזונט זאל ער זיך נישט פורש זיין פון ציבור וויל איך נאכאמאל יעצט זאגן זייער וויכטיג יעדער מענטש וואס האט א קראנקהייט דייעבידיס קאלעסטעראל וואטעווער איט איז און ער וועט פאסטן וועט עס אים שאטן איז ער פטור און ס'איז אסור ער זאל פאסטן. און עספעשעלי שוואנגער פרויען, און פרויען וואס זיי געבן צו זייגן, און בכלל אלע פרויען זענען גענוג נערוועז און אנגעשטרענגט זיי דארפן כאווען די קינדער, איז תענית אסתר זאל מען זיכער מיקל זיין אבער מען טאר נישט אליינס, מען זאל פרעגן דעם דאקטער און זיך הערן וואס דער דאקטער זאגט, אוודאי א דאקטער א שומר תורה ומצוות נישט קיין גוי, און נאכדעם וועט מען גיין צום רב. און מ'וועט גיין צו אזא רב וואס ער וועט האבן שכל צו זאגן וואס דער דאקטאר האט געזאגט דאס זאל מען פאלגן, און די אלע וואס האבן מעדיקעישאנס וואס זיי נעמען מעדיקעישאנס זאלן חלילה נישט פרום ווערן, ווייל צווישן די אלע תעניתים איז דאס ווי מען זאגט דער שוואכסטער תענית אז מען זאל חלילה אויף דעם מחמיר זיין. כ'קלער צו זאגן א שטיקל אייגענע בחינה, אין מגילת אסתר אין קאפיטל ד' שטייט אזוי, ס'איז געווען התך, ער האט געזאגט, פאר אסתר'ן וואס מרדכי האט געזאגט, און מרדכי האט געבעטן אסתר זאל אריינגיין צו אחשורוש זאל בעטן פאר כלל ישראל. ענטפערט צוריק אסתר המלכה פאר מרדכי, מ'האט מיך שוין נישט גערופן דרייסיג טאג, און אריינצוגיין אן רשות הרג'ט מען. האט מרדכי געזאגט פאר אסתר'ן, הער אויס, אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים, מיין נישט אז דו זיצט דארטן אין קעניגליכן הויז וועסטו בלייבן לעבן, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. דער אייבערשטער האט זיינע וועגן, ואת ובית אביך תאבדו, דו מיט דיין טאטנ'ס הויז וועט עטס אונטערגיין, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, מילא ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, גיי זאמל צאם אלע אידן, און מען זאל פאסטן דריי טעג און דריי נעכט, און איך וועל אויך אזוי פאסטן. און דאס איז געווען וואס איך האב פריער געזאגט אום פסח. דער הייליגער תפארת שלמה זאגט א מורא'דיגע זאך, פארוואס האט מרדכי הצדיק געפארסט דעם דיעל אזוי שטארק? זאגט ער, דער אייבערשטער האט דא אונטערגעשריבן, שוין געווען אונטערגעשריבן להשמיד להרוג ולאבד, ס'איז שוין געווען נאכן טויט, ס'הייסט ס'איז שוין געווען אונטערגעשריבן, מ'קען שוין גארנישט טון, האט ער געמוזט זיך אריינשטעלן אין אזא מלחמה מיטן סמך מם, עס שטייט ויעבר מרדכי, ער האט עובר געווען, וואס האט ער עובר געווען? ער האט געהייסן מען זאל פאסטן י ד ניסן, ט ו ניסן און ט ז ניסן, ווייל אין י ג האט מען דאך געשריבן די ספרים להשמיד להרוג ולאבד. זאגט דער תפארת שלמה, ער האט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, דו ווילסט אומברענגען גאנץ כלל ישראל? יא, זייער פיין, ס'נישט קיין שלעכטער פלאן, אבער כ'וויל דיך פרעגן, רבונו של עולם, אונז גיימיר יעצט נישט מאכן קיין סדר, ווייל ס'איז י ד ניסן ביינאכט מאכט מען א סדר, אונז גיימיר נישט מאכן א סדר, וואס איז געשען בלילה ההוא? נדדה שנת המלך, זאגט ער פארן רבונו של עולם, קוק הער, אז ס'פעלט דיר איין סדר פון שושן, ס'נישט אין די גאנצע וועלט, אין שושן, אז ס'פעלט דיר איין סדר קענסטו שוין נישט שלאפן? הייליגער באשעפער וויאזוי וועסטו אויסהאלטן אז ס'וועט דיר פעלן גאנץ כלל ישראל און נישט נאר דער סדר, ס'וועט נאך זיין ראש השנה'ס מיט יום כיפור'ס מיט די אלע עבודות מיט די אלע תפילות, וויאזוי וועסטו דעמאלטס קענען שלאפן רואיג? האט ער זיך מוסר נפש געווען און ער האט געפארסט די דיעל. יעצט מען מיינט נישט חלילה שלאפן ביים אייבערשטן שינה אין לפניו, מען מיינט נאר אז דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף אונזער עבודה. איז דאס זענען געווען די דריי טעג. נאכדעם איז דא אין קפיטל ח' פסוק י א אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, דער להיקהל דאס איז געווען אז מען האט געפאסט און מען האט געבעטן דעם אייבערשטן און נאכדעם איז מען זיך געגאנגען שלאגן, סא דאס זענען צוויי אנדערע תעניתים אינגאנצן, האב איך געקלערט צו זאגן א מורא'דיגן געדאנק. פארוואס מאכט מען אונז אויפן להיקהל? ווייל אויפן להיקהל איז דאס בלייבט עד סוף כל הדורות, יעדער איד וואס ער דארף א ישועה דארף זיך צאמנעמען, דארף פאסטן און בעטן דעם אייבערשטן. דאס צו מאכן א פארס דיעל אז מען זאל פאסטן פסח ביינאכט און נישט מקיים זיין די אלע מצוות וואס מען דארף מקיים זיין ביים סדר, דאס קען נאר מרדכי הצדיק טון, דאס איז נאר געווען מרדכי הצדיק וואס ער איז געווען פון די סנהדרין, ער איז געווען פון די אנשי כנסת הגדולה, ער האט דאס געקענט טון, סתם אזוי קען מען אונז דאס נישט טון. אונז חלילה אז אונז מאך מיר אזא פארס דיעל און אונז זאג מיר אז מען זאל נישט עסן דעם סדר פסח ביינאכט זעמער אונז גרויסע בעל עבירות, וועגן דעם מאך מיר אונז דעם זכר פאר להיקהל ולעמוד על נפשם און נישט אויף דעם וואס מען האט געפאסט דריי טעג. אם קבלה נקבל, ס'איז אן אייגן געדאנק. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז געווען נאך א נס וואס איז געשעהן י"ג אדר, כ'האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אז די נס וואס איז געשעהן ביי אחשורוש איז געווען צווישן ערשטן חורבן און צווישן צווייטן, דאס טייטש די זיבעציג יאר אין בבל, נאכדעם האט מען געלאזט די אידן זאלן צוריק גיין בויען די צווייטע בית המקדש. בערך נאך צוויי הונדערט יאר פונעם צווייטן בית המקדש האט זיך אנגעהויבן די פראבלעם פון חנוכה און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א נס. יעצט איז געווען דארטן נאך א נס וואס איז געשעהן י ג אדר, ביי די חשמונאים אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהייסן ניקנער, ס'איז נישט דער ניקנער וואס האט זיך מוסר נפש געווען פאר די טויערן, ס'איז אן אנדערע, ער איז געווען א איש צר ואויב, און ער האט יעדן טאג אויפגעהויבן זיין געווער און ער האט גערעדט מיט גאווה אויפן הייליגן באשעפער'ס שטאט, דער רשע ניקנער איז געפאלן אין די הענט פון יהודה בן מתתיהו י ג אדר, ממילא האט מען עס געמאכט פאר א יום טוב. יעצט ווערט געברענגט אין מסכת תענית דף י ח עמוד ב' אז דער ניקנער איז געווען איינע פון די יוונים פון די גרויסע הערן ביי די יוונים, יעדן טאג האט ער אויפגעהויבן זיין האנט אויף יהודה און ירושלים און ער האט געזאגט ווען עט שוין דאס פאלן אין מיינע הענט און איך זאל זיי צוטרעטן. נאכדעם ווען די מלכות בית חשמונאים האבן גובר געווען און זיי האבן איינגענומען, האבן זיי אפגעשניטן זיינע פינגער, די בוהן, דאס איז די גראבע פינגער, פון די הענט און פון די פיס, ס'זאל אים אויסבלוטן, און מ'האט אים אויפגעהאנגען אויף די טויערן פון ירושלים. און זיי האבן געזאגט, ווער ס'רעדט מיט גאוה אויף ירושלים, און הענט וואס ס'האט אויפגעהויבן אויף ירושלים, וועט מען מאכן מיט אים א נקמה. דאס איז מסכת תענית, דף י ח, עמוד ב. אליינס. יעצט פורים געפאלט זיך אויכעט אין אנדערע צייטן, אדער י ד אדער ט ו, פארוואס? ווייל אין די צייט פון מרדכי ואסתר איז עס אויך געווען עקסטער, ס'ווענדט זיך צו ס'איז געווען די שטעט וואס זענען געווען ארומגענומען מיט א חומה, און די אנדערע שטעט, פארוואס? ווייל אין די צייט ווען ס'איז געווען די מלחמה פון פורים איז אויך געווען אנדערש, למשל די אלע מדינות פון אחשורוש האבן די אידן געהארגעט אין זייערע פיינט, י ג, ביי י ד האבן זיי שוין געווען נאך די מלחמה, האט מען שוין געמאכט י ד א יום משתה ושמחה, אבער די אידן וואס זענען געווען אין שושן האבן זיך איינגעזאמלט דעם דרייצעטן טאג, און די מלחמה איז ערשט געווען דעם פערצעטן טאג, דעמאלטס האבן זיי ערשט געהארגעט, און גערוהט האבן זיי דעם פיפצעטן טאג, און דעמאלטס האט מען געמאכט די יום משתה ושמחה. יעצט אין אמת'ן האט מען ווען געדארפט מאכן איין טאג יום טוב אין שושן, ווייל שושן איז דאך געווען די הויפט שטאט, דארט איז געווען די עיקר. נאר וואס די חכמים האבן געוואלט אפגעבן כבוד פאר ארץ ישראל, ווייל דעמאלטס איז דאך געווען צווישן די צוויי בית המקדש און ארץ ישראל איז דאך געווען חרוב, האבן די חזל געוואלט אפגעבן כבוד פאר ארץ ישראל, האבן זיי געמאכט אז אזוי ווי שושן הבירה איז דאך ארומגענומען מיט א חומה, און אין ארץ ישראל איז געווען שטעט וואס יהושע בן נון האט געמאכט א חומה, און וואו עס איז שוין נישט געווען קיין חומה האט מען געמאכט אז. ס'זאל זיין א צוויי טעג, און דארט וואו ס'איז מוקף חומה מימות יהושע בן נון זאל זיין ט ו, ווייל זיי האבן געוואלט אפגעבן כבוד פאר ארץ ישראל אז מ'רעכנט זיך נישט מיט די גוי'אישע לענדער נאר מ'רעכנט זיך מיט ארץ ישראל. און אויך האט מען האט געוואלט אפגעבן כבוד פאר יהושע בן נון ווייל ער איז געווען דער ערשטער וואס האט מלחמה געהאלטן מיט עמלק. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך א גאנצע זאך, ווייל ס'איז סמוך ונראה, וועלכע שטאט מ'ליינט י ד, וועלכע מ'ליינט ט ו, ס'דא מענטשן וואס פארן ארויס פון ירושלים, ס'טוט זיך א גאנצע זאך, א געפארעכטס און א געקומעכטס, כ'בין דארט געווען פאר דריי יאר צוריק, ס'איז געווען לעבעדיג, בקיצור, ס'איז זייער גוט, אזוי דארף זיין, אידישע קינדער דארפן איינהאלטן דעם אייבערשטנ'ס תורה אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט איז דא פיר מצוות וואס דאס איז מיוחד פארן טאג פון פורים. און דאס האבן אונז די חזל געגעבן דורך די סנהדרין און די נביאים, און דאס איז מקרא מגילה, צו ליינען די מגילה, משתה ושמחה, מען זאל עסן און מען זאל זיך פרייען, עסן מיינט מען אז מען זאל עסן פלייש וואס דאס מאכט פרייליך, בשר בהמה, נאר ליידער ס'איז נישט דא, איז נישט דא קיין שום מצוה צו עסן נבילה, ווייל ס'זאל זאל זיין על פי קבלה וואס די סנהדרין האבן אונז געגעבן און די נביאים אז ס'זאל זיין משתה ושמחה. וואס מען זאל עסן, פיגור איט אוט יור סעלף, איך ווייס אויך נישט. נאכדעם איז דא א מצוה פון משלוח מנות איש לרעהו, און נאך א מצוה פון מתנות לאביונים. ס'איז אויכעט ביי די קריאת התורה דא נאך א זאך אז מען ליינט ויבוא עמלק וואס דאס איז אין סוף פרשת בשלח, און מען איז אויכעט מזכיר דעם נס פון פורים ביים דאווענען. ברכת המזון, מען זאגט על הניסים בימי מרדכי ואסתר, אבער מען זאגט נישט קיין הלל פורים ווייל די קריאת המגילה דאס איז די לויב פונעם טאג. ס'איז דא נאך א טעם פארוואס מען זאגט נישט קיין הלל, ווייל דאס איז געווען א נס פון חוץ לארץ. יעצט, מען זאגט דאך אויף א נס פון יציאת מצרים זאגט מען דאך יא הלל, נאר ס'ווערט געברענגט אין די גמרא עד שלא נכנסו לארץ ישראל, ביז מען איז נישט אריין אויף ארץ ישראל איז הוכשרו כל ארצות לומר שירה, האט מען געקענט זאגן איבעראל שירה. נכנסו לארץ ישראל נפסלו כל ארצות, אז מען איז שוין געווען אין ארץ ישראל איז שוין פסול געווארן אלע ארצות ולא הוכשרו לומר שירה אלא ארץ ישראל בלבד, נאר ארץ ישראל מעג זאגן שירה. יעצט איז דא נאך א טעם, ווייל הלל זאגט מען הללויקה הללו עבדי השם און עבדי השם, און במילא דרשנ'ט מען פון דעם ולא עבדי פרעה, מ'איז עבדי השם. אבער נאכן נס פון פורים ווערט געברענגט עדיין עבדי דאחשורוש אנן, אזוי שטייט אין די גמרא מגילה דף י ד עמוד א', יעצט וועגן ארבעטן איז זייער הארב, מ'איז זיך נוהג אז מ'מאכט נישט קיין מלאכה אין פורים, און ווער ס'מאכט יא מלאכה, אין די צייט ווען ס'איז געווען קהילה, ס'איז געווען א בית דין, האט דער בית דין באשטראפט. יעצט טאמער דארף ער עס האבן צו פארדינען ווייל ער האט נישט וואס אויסצוגעבן אויף פורים, אדער לאמיר זאגן די סטארס וואס זיי פארקויפן די אלע גוטעס, נאש מיט אלע זאכן, זיי מעגן אפילו לכתחילה זיין אפן. יעצט ווערט געברענגט איינע פון די זאכן פארוואס דער אייבישטער איז ברוגז געווען אויף די אידן, איז שנהנה מסעודתו של אחשורוש. יעצט, אמר ר' חמא בר חנינא מלמד ששמעו גדולי ישראל וברחו.

עט מאכן אזאלעכע זאכן וואס דאס אויג האט עס נישט געזעהן, ווער ס'האפט און ווארט צום פארן אייבערשטן, בקיצור, ואם עושה לנו כזה, און טאמער דער אייבערשטער וועט אונז יא מאכן אזא גרויסע סעודה, אנו אומרים עט מען זאגן כבר אכלנו כזה לפני אחשורוש, מ'האמיר שוין געגעסן ביי אחשורוש'ן, איז דאס שטייט אין ילקוט אסתר סימן תתרמ"ח, דאס איז געווען פארוואס דער אייבערשטער איז ברוגז געווען, האסט געגעסן, האסט דיך אנגעפרעסן, אבער העי, דו ווייסט דאך נאכנישט וואס דער אייבערשטער האט אנגעגרייט פאר די ערליכע אידן, גייסטו זאגן דו האסט שוין. געגעסן אזאנס? ס'איז שוין געווען אזא גוטס? רבותי, די אלע פליישן וואס אונז עס מיר, די אלע מילכיגס, אלעס איז נבילות וטריפות, ס'איז נישט בישולי נכרים, ס'איז נבילה טריפה, אונז עס מיר עס בעל כרחך, און ווען דער אייבערשטער עט אונז וועלן געבן פון זיין סעודה, אזוי ווי אונז זעמיר אנגעשטאפט מיט נבילות וטריפות, עמיר זאגן נו כבר אכלנו, האבן מיר דאס שוין געגעסן א גאנצע צייט אין אמעריקע, אין אלע גלות'ן, וועגן דעם איז דער אייבערשטער ברוגז געווארן און ער וועט חלילה ברוגז ווערן, רבותי, מען מוז נעמען גבירים וואס זאלן אנהייבן צו זען אז ס'טויג נישט דער הכשר און מען זאל אנהייבן צו אינוועסטן געלט אז ס'זאל זיין כשר, ס'איז געקומען דא דער איידעם פון בעלסקי און ער האט אפגעקויפט, אזוי זאגט מען אז ער איז געווען, ער האט אפגעקויפט איינע פון די בלאגס וואס זיי האבן געוויזן ווי ער פארקויפט טרייפות צוויי חדשים פאר פסח, כדי מען זאל דאס קענען אראפנעמען. און ס'זאל נישט בלייבן, און כדי ער זאל קענען ווייטער פארקויפן האט ער אויסגעקויפט דעם אינפארמעישן און דעם עדות. יעצט די עיקר וואס אונז דארף מיר וויסן איז, כ'האב שוין פריער גערעדט דערפון, אז די גאנצע תמחה זכר עמלק דאס האט צו טוהן מיט משכב זכר און מען דארף וואטשן אויף די קינדער. ס'ווערט געברענגט אין מדרש אין אסתר, אין אסתר רבה אין קאפיטל ז', וואסערע ראלע האבן די קינדער געשפילט אין דעם נס פון פורים. ברענגט דארטן דער מדרש אזוי, ובשעה שנחתמו אותן האיגרות וניתנו ביד המן, ווען מען האט געסיינט די די בריוון און מען האט עס געגעבן אין די הענט פון המן, ויבא איז ער געקומען שמח הוא ער וכל בני חברותו, ופגעו במרדכי שהיה הולך לפניהם, זיי האבן זיך באגעגנט אין מרדכי, וראה מרדכי מרדכי האט געזען שלושה תינוקות שהיו באים מבית הספר.

קאפיטל ג' אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא, זאלסט דיך נישט דערשרעקן פון א פלוצלינגדיגע שרעק און פון די רשעות פון די רשעים אז ס'וועט קומען, דערשרעק דיך נישט. שוין, איז מרדכי געווארן אביסל רעליווט, איז ער געלאפן צום צווייטן און האט אים געפרעגט, זאג מיר, דו האסט היינט געלערנט אין חדר? זאגט ער, זיכער! זאגט ער, וואס האסטו געלערנט? זאגט ער, ס'איז דא א פסוק אין ישעיה,

ביז צו די עלטער בין איך דער באשעפער ועד שיבה, און שיבה איז נאך עלטער פון זקנה, שיבה איז נאך זיבעציג, אני אסבול, וועל איך ליידן פון כלל ישראל, אני עשיתי, איך האב ענק באשאפן, ואני אשא, און איך וועל ענק טראגן, ואני אסבול, און איך וועל ליידן, ואמלט, איך וועל ענק ראטעווען. ש. וויבאלד מרדכי האט דאס געהערט האט ער זיך זייער געפריידט אז פון הימל זאגט מען אים זייער גוטע בשורות אז ער זאל נישט מורא האבן פון די אלע רשעות און פון די אלע טעראר פון המן. בקיצור, נאכדעם איז המן געווארן זייער גערעגט און ער האט געזאגט, איך גיי לייגן די הענט אומצוברענגען די קינדער, נישט די דריי, נאר אידישע קינדער, און ליידער ליידער האט ער שטארק מצליח געווען. אויף וועם איז געווען דער גרעסטער חורבן די לעצטע זעכציג יאר? אויף אידישע קינדער. ווי? אין די חדרים און אין די מיידל סקולס. עניוועי. נאכדעם ברענגט דער מדרש ווייטער דארטן, דאס איז אין אסתר ט'. אין אסתר רבה, דאס איז אין מדרש רבה, זאגט ער אזוי, נאכדעם ווען מען האט שוין געמאכט דעם גרויסן בוים אויפצוהענגען מרדכי'ן, איז געגאנגען המן און צו זען וואס מרדכי טוט, זעט ער ער זיצט אין בית מדרש און ס'זיצן פאר אים קליינע קינדער און אלע זענען אנגעטון מיט זעק, און זיי לערנען תורה, און זיי שרייען און בעטן דעם אייבערשטן. איז ער געגאנגען ער האט זיי געציילט, איז געווען צוויי און צוואנציג טויזנט קינדער, קען זיין דאס איז קעגן די כף בית אותיות פון די אלף בית, בקיצור, און ער האט ארום געלייגט אויף די אלע קינדער אזאלכע אייזערנע קייטן, און ער האט געשטעלט שומרים, און ער האט געזאגט, זעסט מארגן קום איך נעמען די אלע קינדער צום ערשט און הרג'ן, און אזוי איז טאקע נעבעך געווען, קודם האט מען געהארגעט אלע קינדער. מען האט נישט געוואטשט די קינדער, מען האט זיי אלע געהארגעט מיט די עצה פון עמלק, עניוועי, נאכדעם וואס כ'וועל זיי אלע הארגענען וועל איך אויפהענגען מרדכי, קיצור די מאמעס זענען געקומען און זיי האבן געברענגט פאר די קינדער ברויט און וואסער, זיי האבן דאך נישט געקענט ארויסגיין, זיי זענען געווען צוגעבינדן, זיי האבן געזאגט קינדערלעך טייערע, עסטס, טרינקטס, פאר עטס זאלט חלילה שטארבן פון הונגער, האבן זיי ארויפגעלייגט די הענט אויף די ספרים און זיי האבן געשוואוירן אין לעבן פון מרדכי הצדיק, אונז וועלמיר נישט עסן, אונז וועלמיר נישט טרינקען, אונז גיימיר אויס פאר צער, ווייל אונז זעמיר זיך משתתף מיטן צער פון מרדכי הצדיק, האבן זיי אלע אנגעהויבן צו וויינען, געפערליך געוויינט, ביז ס'איז ארויף געגאנגען זייער קול אין הימל, היינט ווען די קינדער זאלן וויינען גייט עס אין ערגעץ נישט, ס'גייט צום סמך מם און צו עשו און צו עמלק. פארוואס? ווייל מ'האט מטמא געווען די אלע קינדער. און אפילו היינט אויך וואס מ'טאטשט שוין נישט אזוי ווייט קינדער, מ'איז זיי מטמא מיט מאכלות אסורות, מיט אלע טריפות און נבילה, חלב, דם, און אלע אנדערע זאכן, און דאס מילכיגע איז אויך נישט בעסער. עניוועי, דער אייבערשטער האט געהערט ווי זיי וויינען שעות אריין אין די נאכט, דעמאלטס האט דער אייבערשטער אנגעהויבן צו רחמנות האבן אויף כלל ישראל און האט זיך אויפגעשטעלט פון כסא דין און האט זיך געזעצט אויפן כסא רחמים און ער האט געזאגט, וואס איז דער קול וואס איך הער דא אזוי ווי גדיים און תולעים? איז משה רבינו אויפגעשטאנען פארן באשעפער און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, דעס איז לא גדיים ולא טלאים, דאס איז נישט קיין ציגעלעך און נישט קיין טלה, דאס איז הייליגע וואוילע אידישע קינדערלעך וואס זיי זיצן אין בית מדרש דריי טעג און דריי נעכט, מארגן האט המן געזאגט ער גייט זיי אויסשעכטן אזוי ווי גדיים און טלאים. דעמאלטס האט דער אייבערשטער גענומען די בריוון וואס איז שוין געווען אין הימל אונטערגעשריבן מיט טיט, מיט ליים, און דער אייבערשטער כביכול אליינס האט זיי צעריסן, און דעמאלטס נאכט איז געפאלן א בהלה, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אזוי שטייט. אין מדרש רבה אין אסתר, אסתר רבה, קפיטל ט'. יעצט אין ילקוט אסתר שרייבט, שטייט בלילה ההוא נדדה שנת המלך אמר ר' תנחום נדדה שנת מלכו של עולם, וואו דער אייבישטער האט נישט געקענט שלאפן וכי יש שינה לפני המקום, והלא כבר נאמר הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אלא בזמן שישראל שרויים בצער ווען אידן זענען אין צער ואומות העולם בשלווה, און די אומות העולם זענען בשלווה, איז דעמאלטס קען דער אייבישטער כביכול נישט שלאפן, לכך נאמר, וועגן דעם שטייט אין תהילים, אין קפיטל מ"ד עורה למה תישן ה' יעצט ורבנן אמרי די רבנן זאגן נדדו עליונים נדדו תחתונים נדדו עליונים לבקש תחנונים די אויבערשטע די מלאכים האבן געבעטן תחנונים נדדו תחתונים אמר רבי חמא בר גוריון כל בעלי שינה לא טעמו שינה כל אותו הלילה קיינער האט נישט געקענט כאפן א גוטן שלאף דעמאלטס נאכט.

גיי צושטער אים זיין שלאף מיד ירד המלאך עמד על גב אחשורוש והיה מטרף לבו אומר ער האט אים געקלאפט זיין הארץ. יעצט האב איך געוואלט נאר זאגן א קלייניקייט ווער דאס איז געווען פונקטליך דער עמלק און וואס האמיר מיט אים צוטוהן אלע יארן יעצט עמלק איז געווען אן אייניקל פון עשיו ער איז געווען א זון פון אליפז וואס ער איז געווען דער בכור פון עשיו זיין מאמע איז געווען תימנא און זי איז געווען די טאכטער פון אלופים וואס ער איז געווען פון די יושבי סעיר החורי וואס זי איז געווען א פילגש פאר אליפז און זי האט אים געבוירן עמלק יעצט די גמרא לערנט אונז אז תימנא דאס איז געווען א ממזרת פארוואס ווייל אין פרשת וישלח שטייט דארטן אחות לוטן אז ער איז געווען בן סעיר און אין דברי הימים

אבער זיין מאמע האט אויך געהאט א ממזרת, במילא איז תימנע געווען א שוועסטער פון די מאמע, און במילא איז אויסגעקומען אז דא איז געווען א ממזרת בת ממזרת. און די תימנע איז געווארן גרויס, האט זי זיך געוואלט באהעפטן צו די קינדער פון אברהם אבינו, און ווייל אברהם אבינו איז געווען דעמאלטס דער אב המון גוים, איז זי געקומען צו יעקב, און יעקב האט זי נישט געוואלט מקבל זיין ווייל זי איז געווען א ממזרת. זי איז געגאנגען צו אליפז און זי איז געווארן זיין פילעגש. זי איז געווארן א פילעגש פאר איר טאטן. עס קומט אויס אז עמלק איז געווען איר זון, א ממזר בן ממזרת. יעצט אליפז, דער טאטע פון עמלק, איז אויפגעוואקסן אין די שויס פון יצחק, ממילא האט אים יצחק אבינו געמאלעט צו די אכט טאג. יעצט ווי לאנג יצחק האט געלעבט, האט עשו דרך ארץ געהאט פאר זיין טאטן און ער האט געמאלעט אלע זיינע קינדער. אויפהער. וועגן דעם איז איבערגעבליבן אין אליפז'ן א לחלוחית פון מעשים טובים, וועגן דעם ער איז נאכגעלאפן און האט געוואלט הרג'ענען יעקב'ן, מקיים זיין כיבוד אב, האט ער אים געזאגט איך וועל דיר צונעמען דאס געלט וועסטו בלייבן ארעם, און דאס וועט זיין אזוי ווי געהארגעט. יעצט עמלק דער זון פון אליפז, דאס איז שוין געווען אן אנדערע סחורה, ער איז געבוירן נאכדעם ווי יצחק איז געשטארבן, און מען האט אים שוין נישט געמל'עט, און ער איז שוין אויפגעוואקסן אין די שויס פון עשו הרשע, און ער האט פון אים גע'ירש'נט די שנאה וואס איז געווען אין די הארץ פון עשו'ן קעגן יעקב'ן זיין ברודער, און במילא איז עס געבליבן אויף זיינע קינדער און אויף די אייניקלעך. יעצט, עשו האט געזאגט פאר עמלק'ן, דו ווייסט ווי שטארק איך האב מיך געפלאגט צו הרג'נען יעקב'ן, און איך האב אים נישט געקענט כאפן, כ'בעט דיך, זאלסט איינמאנען מיין חוב. האט ער אים געזאגט, טאטע, וויאזוי קען איך מיך באהעפטן צו אים, ער איז דאך. שטארק און גרויס, האט ער אים געזאגט, איך געב דיר איין מסורה און דאס זאל בלייבן אין דיין הענט, ווען דו'סט זען אז זיי זענען מקלקל אין לימוד התורה און אין ערליכקייט זאלסטו שפרינגען אויף זיי, אזוי זאגט דער ילקוט אין פרשת חוקת תשס"ד, אות תשס"ד. עמלק איז געווען דער ערשטער וואס האט זייער לאנג געלעבט, ער האט געזען ווי יעקב אבינו איז געגאנגען אויף מצרים און ער האט געזען די אידן זיי האבן דארטן געארבעט צוויי הונדערט און צען יאר, און ער האט געזען זייער שעבוד, האט ער אייביג געזאגט, דאס איז די נקמה פון מיין זיידן עשו, דער אייבערשטער נעמט זיך אן פאר אים, און זיי וועלן שוין פון דארט קיינמאל נישט ארויסגיין, טאמער ווילן זיי יא ארויסגיין, וועל איך אזוי ווי א בער, וועל איך זיי צערייסן, כ'וועל זיי אפווארטן אויפן וועג, און ער האט אריינגעפלאנצט אין זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך, די אלע שנאה, די האס. יעצט ווען עמלק האט געזען אז די אידן גייען ארויס פון מצרים ביד רמה, האט זיך אין אים אויפגעוועקט די שנאה, און ער איז געווען אנדערש ווי אלע שנאות פון רשעי הגוים וואס האבן פיינט געהאט די אידן. די אנדערע רשעי הגוים, אמאל האבן זיי געמאכט ביזנעס מיט אידן, אמאל האבן זיי גענומען געלט פון אידן, אמאל האבן זיי נאכגעלאזט. עמלק האט נישט נאכגעלאזט פון זיין כעס, און ער האט אפילו נישט געוואלט נעמען קיין געלט. אנדערע נעמען געלט און זיי ווערן בארואיגט מיט דעם, אנדערע וואס זיי ווילן וויי טון פאר אידן, ווען זיי זעען דעם יד השם הייבן זיי אן גראד מורא צו האבן, עמלק האט נישט קיין מורא געהאט, אפילו ער האט געזען די אלע אותות ומופתים איז ער זיך געגאנגען שלאגן מיט די אידן, אפילו ער האט געוויסט ער וועט באצאלן א פרייז, ס'האט אים נישט אינטערעסירט. פארוואס איז דאס טאקע אזוי? זאגט דער מדרש זייער פשוט. ווייל יעדער וואס האט פיינט א איד רודפ'ט אים פאר עפעס א חשבון, פאר פרעה האט געהאט זיין חשבון, דער האט געהאט זיין חשבון, אבער דא די שנאה איז געווען אן איינגעבאקענע שנאה דור מפי דור, און ממילא אזא שנאה ווערט קיינמאל נישט בטל. יעצט עמלק ווערט אנגערופן ראשית ראשית גוים עמלק, אידן ווערן אנגערופן ראשית קודש ישראל לה' ראשית תבואתה. יעצט וואס זענען די צוויי ראשית? די תרומה איז די תמצית פונעם גאנצן חלה און פונעם גאנצן געוויקס וואס ס'וואקסט אין פעלד, די תרומה דאס איז די גרעסטע קדושה וואס דאס געבט מען אוועק פארן אייבערשטן. די זעלבע איז געווען עמלק, ראשית גוים עמלק, אלע קליפות מיט אלע טומאות פון די גאנצע וועלט, פון אלע פעלקער איז געלעגן אין דעם עמלק, אזוי ווי די ראשית תבואה לה' איז געווען די ראשית פון אלע קליפות, עמלק ער איז געווען איין שטיק רע און ער גייט נישט האבן קיין תקומה קיינמאל אפילו ווען משיח קומט, דאס הייסט ימח שמו מתחת השמים. יעצט אזוי ווי כלל ישראל די אלע פעלקער וואס האבן אונז געטוהן שלעכטס און דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן ווען מיר און דורך דעם אלעם נתעלה ווערן, ביי עמלק'ן גייט זיין אז די אלע פעלקער וואס האבן אונז געטוהן שלעכטס און זיי גייען פאלן ער וועט פאלן מיט אלע פעלקער און יעדע מין רשעות וואס פעלקער האבן געטוהן פאר אונז וועט ער אויך זיין רעספאנסיבל, וועגן דעם הייסט עס ראשית גוים עמלק. יעצט צוריק קומען צו אונז, וויסענדיג פונקטליך ביי וואס מען האלט. רבותי עמלק קליפת עמלק איז חטא פגם הברית חטא מכשיל זיין קינדער יונגע יונגלעך יונגע מיידלעך יונגע בחורים און ווי לאנג אונז וועלן נישט אפמאכן אונזער מיינד אז אונז גיימער זיך אפלאזן פון די דרכים קענט איר פארגעסן פון מחיית עמלק מען האלט נאך נישט ביי דעם מען האלט נאך פיל פאר דעם און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען אונז מוז מען זיך צושטעלן אויף די זייט פון די וואס זיי שלאגן זיך און אונז מוז מען אנהייבן צו פראטעקטן קינדער. שוין, יעצט האבן מיר שוין גערעדט פון שבת זכור, און מ'האמיר שוין גערעדט פון תענית אסתר, יעצט קומט אריין פורים, לאמיר רעדן אביסל פון פורים. אז ס'קומט אריין פורים און די קינדער זענען נישט אונטער קיין השגחה איז עס אן אומגליק. כ'האב יעצט געליינט אז ס'געווען א פאבליק טוילעט אין באסטן מעסעטשוסעס, א גרויסע קירכע, זיי האבן געלאזט יעדער זאל אריינקומען דארטן צו גיין אין טוילעט, און זיי האבן עס צוגעשפארט. פארוואס האבן זיי עס צוגעשפארט? ווייל מענטשן האבן זיך געשטאכן דארטן, מאריוואנע, קאוקעין, אלע מינע דראגס, און זיי שרייבן אז אין אלע פארקס ליגן מענטשן האלב טויט פון מאריוואנע און פון דראגס. רבותי, כלל ישראל איז גארנישט אמיון צו דעם, אונז זעמער פונקט ווי אלע. ביי אונז איז אויך דא פיל מיט דראגס, און איך טריי ענק מסביר זיין אז דראגס מיט אלקאהאל איז דער ארגסטער שידוך וואס איז דא, ס'מאכט אז דער מענטש זאל שטארבן, די הארץ קען עס נישט פארנעמען און ער קען נישט אטעמען און ער שטארבט, און דו ווייסט נישט וואו דיין זוהן האלט, רעד דיר נישט איין אז דו ווייסט, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דו ווייסט נישט וואו דיין טאכטער האלט, און במילא זאלסטו זייער וואטשן, קיינער זאל נישט האבן אינדערהיים נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן, ס'דא א מעדזשיק ווארט. ס'הייסט נישט די, ניין ניין ניין, נישט ניין וואן וואן, ס'הייסט גרעיפ דזשוס, דאס איז די מעדזשיק ווארד פאר פורים און פאר יעדן שבת, דעטס אלל יו שוד טעיק אינטו די האוז. אזא חיה ווי מאלעק וואס מ'האט אים געגעבן נאר צוויי חדשים תפיסה. ער פלעגט געבן די בחורים דראגס אין מאנטיסעלא אין זיין טאטן'ס פראפערטי, איך האב אנגעקאלט בחורים צוויי צו דריי יאר צוריק און איך האב זיי געהייסן גראד זאלן קאלן די פאליס פון מאנטיסעלא און מ'האט אים צוגעשפארט. דו ווייסט נישט וואו דיין זון איז אפ טו, דו ווייסט נישט וואט הי איז דואינג, און נאר גרעיפ דזשוס, און די באסעס וואס זיי פארן ארום, דאס איז חס מלהזכיר, דאס טאר מען נישט צולאזן, דער ראש ישיבה זאגט דיין זון פאר מיט א באס, גיי נאך געלט, זאג אים איך לאז נישט, ווילסט ווארף אים ארויס, אין די גאס וועט ער נישט זיין אזוי מסוכן ווי אויף דעם באס. כ'האב עס שוין מסביר געווען, איך וועל עס נאכאמאל איבערזאגן. ס'ווערט דארט אפגעטוהן הוצאת זרע לבטלה ביד, ס'ווערט דארט אפגעטוהן משכב זכר, מציצה בפה, אלעס ווערט דארט אפגעטוהן און איינער שעמט זיך נישט פארן צווייטן ווייל זיי זענען אלע האלב שיכור. נאך יום טוב, נאך פורים קומען זיי וויינען, ר' נחום וואס טוט מען דא? כ'האב דאך עובר געווען אויף כריתות. און דווקא פורים געשעט עס ווייל פורים איז א זמן פון מחיית עמלק און דאס האט עמלק אונז געטוהן, אשר קרך, האט אונז געמאכט שוין דעם משכב זכר, אזוי זאגט רשי. סאו, איך האב געזען אז די רבנים זענען געווארן נארמאל, מען האט ארויסגעגעבן יעצט אויף שטיינעמאן א שיינעם בריוו אז מען זאל אים נישט פאלגן, מען זאל נישט גיין אין מיליטער, שוין פופצן יאר וואס ער האט געמאכט די נחל חרדי, זייער פיין, אזוי דארף זיין, ערנסטע רבנים, מען שרייבט אונטער, די שאלה איז נאר אויב ער האט עס שוין געמאכט פופצן יאר צוריק, וואו זענען געווען די רבנים פופצן יאר צוריק? פופצן יאר, נאר זעהט אויס אז דעמאלטס האט מען נאכנישט געגעבן געלט פאר די חתימות, און יעצט געט מען שוין יא. אבער דאס אלעס איז נישט קיין עוולה, ווייל שטיינעמאן טוט עס אויכעט פאר געלט, אדער פאר שווה כסף, ער האט זיין אדזשענדע מיט א פארטיי מיט אלעם, און איך האב געזאגט אייביג אז מען טאר אים נישט פאלגן, און דאס איז רשעות, און דער אמרי חיים האט געמאכט דעם זעלבן טעות ווען ער האט געמאכט די נחל חרדי האט ער זיי געשיקט אויף קוממיות, און צו שיקן א בחור אין מיליטער קודם כל ס'סכנת נפשות. צווייטנס, דארט וועט ער נישט בעסער ווערן, אן איידלער בחור גייט נישט, גייען נאר די וואס האלטן ביי גארנישט. און דריטנס, ס'איז פארבינדן מיט מיידלעך, ס'איז יעצט דא א גאנצע זאך ווי איינער האט געשריבן, ער שרייבט נישט ווייל איך האב עס געזאגט, נאר ער שרייבט אז ער איז אויך געווען אין נחל חרדי, און מ'איז דארט געגאנגען אין וואלד און דארט איז געווען מיידלעך, דעטס וואט דעי גאו פאר, א יונגער בחור וויל א מיידל, ער קערט נישט אז אזוי שטעלט זיך איין דאס לעבן, דער אמת איז א בחור אין ווילימסבורג וואס ער גייט מיט אזוינע שטעלט זיך אויך איין דאס לעבן, סאו וואט דאז הי קער. ער מוז זיך נאכגעבן זיין תאווה, איז למעשה זייער שיין מען האט ארויסגעגעבן א בריוו, נאר יעצט דארפן זיך די אלע רבנים צאמזעצן און טראכטן סטעפ נאמבער טו, וואס טוט מען אונז מיט די אלע ליידיגייערס, וואס טוט מען אונז מיט די בחורים, איך זעה כ'האב עדווערטייזט אז ס'דא אזא ארגענעזעישן וואס זיי נעמען אן, קען זיך גיין דארט לערנען א פאך, איך זעה אז מ'טוט. נאר ביי די ארטאדאקסישע, ביי די טוט מען נישט. פונקט איינער האט מיר אמאל מסביר געווען, ער זאגט מיר אז דיין שלאגן זיך איז מער ווי די אלע וואס האבן זיך געשלאגן קעגן די פעדאפיילס, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל אין די נאן ארטאדאקס קאמיוניטי ליינט מען צייטונגען, אינטערנעט, מען ווייסט אלעס. ווען דו האסט נישט דיין האטליין פאר די ארטאדאקסישע קאמיוניטי, וואלט מען נאך דא געזאגט איט דאזענט העפען. די זעלבע דא אויך, די ארטאדאקסישע קאמיוניטי איז צוריק געבליבן, מענטשן גייען אין סקול, כ'האב עדווערטייזט ווי מען קען גיין אין קאלעדזש, מען באקומט קרעדיטס, און למעשה באקומען זיי גוטע דזשאבס און זענען ביזי, ס'איז נישט נאר די דזשאב ס'איז ביזי, כ'האב געליינט אמאל א בוק אז העלפט פון די זאכן וואס מ'לערנט אין קאלעדזש איז אירעלעווענט צו די פאך וואס מ'לערנט, נאר פארוואס האלט מען אים דארטן? ווייל מ'וויל זעהן צו ער האט זיץ פלייש, צו ער קען זיך באנעמען מיט מענטשן, למשל ער ווערט א לויער, א דאקטער, ער מוז זיין א סאסייעטי מען. און דאס איז אונזער חורבן, די פרומע בלייבן אונטערשטעליג, אין צוואנציג יאר ארום ווען ס'וועט שוין זיין גענוג דראפאוטס און גענוג דראגס און גענוג סועסיידס נעמט מען זיך זאגן אה מ'דארף עפעס טוהן, סאו די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן יעצט דעם בריוו, איך בין זייער צופרידן, ס'איז זייער איידל געשריבן קעגן שטיינערמאן, אבער לאמיר עפעס טוהן קאנסטראקטיוו. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן זייער וויכטיג אז דער טינוב'ער מאכט א מלוה מלכה די וואך מוצאי שבת האב איך געוואלט זאגן דעם עולם דאס איז מוצאי שבת ויקרא איך וואלט זאגן דעם עולם מ'זאל נישט גיין צונעם בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מנתיבתם דער שייגעץ האט א מקווה און איינער איז אריינגעלאפן פון בראשעווער מקווה צו זיין מקווה און ער האט געוואוסט ווער דאס איז ער האט אים אויף די ווידיא סאו האב איך געזאגט געב אים ארויס ווייל ער האט מכשיל געווען קינדער אין מקווה. האט ער נישט געוואלט ארויסגעבן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און ער גייט נעמען ביי אונז געלט? א טאטע וואס ער שיקט זיינס א קינד צו זיין מוסד צום טינעווער זאל וויסן, טאמער מ'האט אים מאלעסטעד, וועט ער נישט האבן ווער ס'זאל אים צוהעלפן, נאר אדרבה מ'וועט עס באהאלטן. אזוי ווי זייער אסאך ישיבות באהאלטן נאך. סאו דער טינעווער זאל זיך צוריקגיין אויף פלעטבוש, ער האט קיינמאל נישט אריינגעפיט אין ווילימסבורג, און ער זאל זיך דארט צוריקגיין אין פלעטבוש, ביי די אלטע רוסישע. ער זאל דא נישט קומען בכלל. כ'דענק נאך אלע יארן ער האט זיך געשלאגן מיטן ברודער, זיי האבן זיך ביידע געשלאגן אויף וואס? אויף ווען? איז ביי יעדע שמחה פלעגט ער זיצן אויסגעדרייט מיט א האלבן אחר צו אים און ער מיט א האלבן אחר צו אים, די אחר'ס האבן זיך געקושט. אזאלעכע לאולייפס די גאנצע פעמילי, דער שטינקאטשער דאס איז געווען דער בית זונות פון בארא פארק, און דער טינעווער, ער לאזט אלעס צו. סאו, צוויי זאכן, קודם מ'זאל אים נישט געבן קיין געלט אים מחזק זיין, זאל אים ראזענבערג געבן געלט, ראזענבערג האט אן א א א נעפיו וואס האט אפגעהארגעט א גאנץ סאטמאר און מ'לאט אים נישט קומען אין קעמפ, שיקט מען אים אז ער זאל גיין אין צעלימער קעמפ ווייל דארט צאלט ער א פרייז, דאס איז וואס איז געווארן פון כלל ישראל. מען שיקט קינדער צו אן אומפאראנטווארטליכן ראש ישיבה און ער פראטעקט פעדעפיילס, און וואס האט זיך אויסגעלאזן פון נייער'ס זון? זאלט אים נישט געבן קיין געלט און נישט קיין קינדער, ער זאל צוריק גיין אויף פלעטבוש צו די רוסישע און דארט זאל ער פירן ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'קומט דער נייער יום טוב וואס כלל ישראל האט אויף זיך גענומען, דאס הייסט לוזענסק, ס'איז זייער א שיינער יום טוב, איך בין זייער שיין צופרידן, איך פלעג אויך פארן אויף לוזענסק, אבער איך זאג ענק נאכאמאל, מען טאר נישט פארן אליין, ס'איז דא דער כשר'ער האטעל אין קראקע, ס'איז דא אפילו א מקווה דארט, ס'איז דא א פרויען מקווה אויכעט, קענסט טובל'ען דארט אין די זוינע אויכעט. ס'איז געווארן אויסגעלאסן, די הונגער איז גרויס, מען פארקויפט זיך פאר פעניס, און ס'איז נישט מער געמאכט אז מען זאל פארן אליינס. דו ווילסט? נעם מיט דיין ווייב. איך זע אז אברהם מאיר שווארץ מאכט שוין א טריפ. איך האב געזאגט אז ער איז א מלמד און ער טאר נישט טון די אלע זאכן, האט מען מיך אפגעקאלט פון סאטמאר אז זיי האבן אים שוין לאנג משלח געווען. ס'איז אמת וואס איך זאג, און ס'איז אפילו געווען עפעס א רינון אויכעט, זיי האבן מיר נישט געוואלט זאגן וואס. איז למעשה פארטס מיר געזונטערהייט איך האב נישט קיין פראבלעם טאמער זוכט עטץ זיכער א זונה פרעגטס פאר בושן וואו ס'דא אין בארדיטשוב אויף די האטעל וואו ס'דא זונעס בייטאג און ביינאכט אבער איך זאג ענק נאכאמאל ס'איז זייער פיין צו פארן ס'איז זייער א מוראדיגע פיינע זאך. איך זעה אויך זיי פארן צו די מקווה אין רענדשבערג דאס איז נישט דעם בעל שם'ס מקווה דאס האבן זיי עם געמאכט אן אייגענע מקווה לעבן יענע מקווה יענע מקווה איז נישט געבליבן שוין און די האבן עס נישט איבערגעפיקסט איך האב אויך נישט געוואלט מען זאל פארן דארט ביי די גרעניצן אליינס ווייל דארט איז דא, ס'איז דא זונות פאר זייער ביליגס אבער אויך דא רוצחים, געווען א צייטונג שרייבער געוואלט אויספרובירן ווי ביטער די מצב איז, איז ער געגאנגען מיט די הידען פאליס און ער האט אנגעשמועסט מיט א זונה און זי האט געזאגט ס'קאסט צוואנציג דאלער, די מינוט זי איז ארויסגעגאנגען און ער האט געוואלט איר נאכגיין זענען געקומען דריי מאפיעס האבן אים געוואלט שיסן, זענען געקומען די סיקרעט פאליס און זיי האבן זיי געזאגט ליסן אונז זעמער דא נאר פאר א טרייעל, למעשה דאס איז געווען באשריבן אין צייטונג, איך מיין אפילו אין ניו יארק טיימס איז עס געווען באשריבן, למעשה די אלע גרעניצן זענען דאך פיל מיט זנות מיט זונות, און ס'איז אויכעט פיל מיט מאפיא, וועגן דעם האב איך געהאלטן מען טאר עס נישט אויפמאכן, מען טאר עס נישט ווי מען זאגט מאכן ווי עס דארף צו זיין, ווייל כ'האב געהאלטן אז ס'איז נישט גוט, למעשה אבער כ'האב עס געוואלט מאכן ווייל אנדערע מענטשן צו אנדערע רעבעס האבן געזאגט מען זאל עס יא ווייטער גיין, אבער נאכדעם האב איך עס איבערגעלאזט, ווייל כ'האב נישט געטראפן נישט דעם שטיין אז דאס האט דער בעל שם הקדוש געזאגט. אז ס'איז די מקווה פון, ס'איז א הייליגע מקווה, און איך האב אויך נישט געטראפן דעם ארידזשינעל קוואל. אז ס'איז געווען א איד וואס האט געארבעט דא, ער האט געהייסן ווייס דאכצעך, ער האט געארבעט אין בית רחל, ער איז געווען אין די קעיטערער יארן, ער האט געזאגט ער האט זיך דארט גע'טובל'ט, און כ'האב געהאט נאך איינעם וואס האט זיך גע'טובל'ט, הערשל קעסטענבוים'ס א ברודער האט מיר אויך געזאגט, זיי האבן געזאגט אז ס'איז געווען א צעמענטענע רינדיגע מקווה וואס איז געווען געפארבט בלוי. יעצט דאס האב איך נישט געטראפן, ממילא האבן זיי עס אויך נישט געטראפן, כ'האב באצאלט געלט אז מ'זאל עס אויסגראבן מיט די הענט און מ'האט גארנישט געטראפן, און ס'האט מיר אויך געזאגט דארט איינער אז ס'איז געווען דארט א מיליטערי בעיס און דארט איז געווען א קוואל און זיי האבן פון דעם געטרינקען, זיי האבן עס געמאכט פארברעטערט און מ'האט געטרינקען, שפעטער האט מען געדארפט אריינלייגן א עלעקטרישע פאול האט מען געגאסן העווי סעמענט, און ס'איז טאקע דא דארטן א פאול. איז במילא אויף נישט צו טרעפן דעם בעל שם'ס מקווה און שטעלן א מקווה וואו ס'וועט נישט זיין קיין השגחה, און אויכעט מאכן א קוואל וואס דאס איז על יד הנהר, נו, מיט די אלע געדרייטע זאכן איז מיר שוין נישט אינטערעסאנט. איז געווען רבנים וואס האבן געזאגט זאלסט שטעלן א צעט, איז איינמאל בין איך דארט געווען סתם אזוי נאך פאר ס'איז געווען אויפגעארבעט, און. א פרוי פרעגט מיך זי וויל זיך טובל'ען לנידה סא ווי זי קען מאכן דא חפיפה, זאג איך אים איר זעהט נישט דא שטייט אויף זעקס שפראכן א צעטל דאס איז נאר לסגולה נישט צו נידות, זאגט זי אה כ'האב עס נישט באמערקט, איך האב איר ערקלערט אז זי טאר זיך דא נישט טובל'ען ווייל דאס צעטל איז אזוי פיל ווערט וויפיל דער מענטש וואס ער וויל עס ליינען, עניוועי איך וויל זאגן נאך א זאך ס'קומען יעצט אריין מגילות סיזן א האלבערשטאם מיט אנדערע און נישט נאר ער אלע, איר זאלט וויסן אז די גאנצע מגילה אינדעסטרי האט א פראבלעם ווייל די קלף האט א פראבלעם אז ס'נישט כשר, די עדה געבט שוין היינט א הכשר אויף איינע פון די גרעסטע קלף סוחרים וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין הכשר אין ארץ ישראל, און ס'איז דא נאך איינער ביי סבד און יעדער ברענגט אריין זיי דארפן האבן א הכשר אויף די קלף און דאס איז א זאך וואס קיינער האט נישט און ס'איז דא עטליכע נאר וואס זיי האבן שוין יא האבן זיי עס אויכעט פון די עדה יעצט וויפיל ביי אונז איז פארלעסליך די עדה'ס הכשר, דאס האט איר דאך יעצט געזען. מען האט גענומען דעם אלטן שטערנבוך און מען האט אים געזאגט אזוי, הער אויס, דו האסט דאך אונז ארויסגעראטעוועט ביי גראבן די טויטע, דו ביסט ארויסגעקומען מיט אן עמטליכן סטעיטמענט אז מען מעג גראבן די טויטע ווייל מענטשן דארפן לעבן, פיין, יעצט וויל מען דיך בעטן, אויב די מענטשן אום לעבן, דארפן זיי דאך עסן פלייש אויך, דארפסטו דאך געבן א צעטל אז די עדה שחיטה איז כשר. קיצור, ער איז געגאנגען דארט צו די שחיטה און ער האט געזאגט, ס'איז די. שענסטע און די הידור'דיגסטע שחיטה. יעצט וויפיל זיין ווארט איז באגלייבט ווייסט עטץ דאך אויך. אלע יארן האבן זיך אונז געשלאגן אז מען טאר נישט גראבן טויטע, געפארן אראפ לייזער קעסטנבוים ס'איז זיין לאנד, ער באצאלט אפאר טאלער און יעצט פלוצלינג מעג מען שוין. נו, קען זיין מען מעג שוין היינט עסן נבילות וטריפות אויכעט, מען קען נישט וויסן. ווענדט זיך דאך וויאזוי דער מצב ארבעט. סא די עדה איז נישט באגלייבט אויף גארנישט, זענען באגלייבט אז זיי האבן א שוויץ באד וואו ס'איז מכשיל, קינדער און בחורים מיטן חטא פון משכב זכר, און זיי האבן דארט א פרייוועט מקווה, וואס דארטן לאזט מען נישט יעדן גיין נאר מענטשן וואס ס'פעלט צו הענט און פיס, און בחורים דינגען עס אפ און זיי זיצן שפילן זיך דארטן צוויי שעה יעדן פרייטאג. די עדה האט א שלעכטן נאמען ווייל דער אייבערשטער זאגט עד מתי לעדה הרעה הזאת, ס'איז אין פרשת שלח, ס'איז במדבר פרק י"ד פסוק כ"ז. דאס איז די עדה, געבן אונז צו עסן טרייפות, טוהן כל דבר אסור. ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער דא אויכעט, זיי געבן עס א הכשר אויף ווייטעמינס, זאגט מיר יענער, ס'איז שוין יארן וואס זענען נישט דא געווען, אזוי זאגט ער, איך ווייס איך נעם זעכצן דיסקלעימערס ווייל איך ווייס דאך נישט צו ס'איז אמת, אבער פאר אביסל ווייטעמינס לוינט זיך זיי נישט צו קומען פון ארץ ישראל. נאר דאס איז וואס דא גייט פאר. נאכדעם הייבט זיך אן די מצות. איך וויל אפילו נישט ארומגיין אין מצה בעיקעריס. כ'האב געזען א ווידיאו פון סאטמארע מצה בעיקערי אין ווילימסבורג, יענער גייט אנגעטון אויף די הענט מיט צוויי אזאלעכע שמאטעס, ווייל זעהט אויס ער קען נישט גענוג דרייען די טייג, און ס'טוט אים וויי די הענט. אז מ'קוקט גוט אויפן פיקטשער, דאכט זיך מיר אז איך זעה ווי די שמאטעס רירן אן די טייג, און דאס טוישט מען נישט ביי יעדן איינעם, ווייל דאס בלייבט אויף די הענט. שרייען שרייט ער מסתמא אז דאס ליגט אינגאנצן ארויפגעלייגט אויף די הענט, אזוי אז ס'רירט נישט אן, אבער ס'איז אלץ באלאוני. איך וואלט נישט געוואלט אריינגיין אין די מצה בעקערי, איך לאז שוין דוד'ן אונז געבן ווייטער חמץ, זיין טאטע האט עס אנגעהויבן דעמאלטס מיט די, ער האט אריינגעווארפן די קלייען, די זיפן, און די רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט געזאגט, אבער מ'האט מיר אראפגענומען דעם גלאנץ פון פנים. שא, עס איז גוט. ס'איז הן טמא די שופר, הן טמא די מגילה, והן טמא די בשר, והן טמא די מצות. יעצט די וואס ווילן זיך טובל'ן אין דייטשלאנד אין א כשר'ע מקווה, איך האב ענק שוין געזאגט, אין קעלן איז דא א כשר'ע מקווה ווי רש"י'ס מאמע האט זיך געטובל'ט, רש"י האט עס גענוצט, און ס'פאנקטשענירט נאך, מ'דארף נאר געבן דארטן אפאר צענט פאר די שיקסע און זאל דיך לאזן זיך טובל'ן. נאכדעם איז דא נאך עטליכע מעיונות פון די צייט פון די ראשונים, דארפסט נישט זוכן על יד הנהר א שוואכע מקווה ווייל דער בעל שם האט עפעס געזאגט און די מקווה עקזיסטירט שוין נישט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, מען האט ארויסגעשטעלט א צעטל אז מען האט אטאקירט א מיידל אין בארא פארק דארט ביי פופציגסטע גאס, די פאליס וויל האבן ווער ס'האט אינפארמעישן און זיי האבן נישט קיין קלארע בילד, יעצט לאמיר עס צו צעלייגן. אויב מ'עט טרעפן אז דער וואס האט געוואלט רעיפן דאס ווייבל צו דאס מיידל איז געווען א איד, גייט דאך אלע אינפארמאציע אראפגיין, קיינער וועט נישט וויסן, און מען וועט אראפנעמען פון אלע בלאגס דאס אלעס. אזוי ווי מען האט געטון ביי די מיידל פון פלעטבוש. איז במילא וואס האט מען זיך משוגע צו מאכן? פארוואס זאלסטו גיין? ס'וועט נישט אנקומען אין ערגעץ. אויב ס'איז געווען א גוי, נו, דעמאלטס גייט דאך קומען דארטן די סאטמארע שקצים און זיי גייען אים אויספאנטשן אן אויג, אזוי ווי יאסעלע פליט האט ארויסגעשאסן אן אויג פאר מיסטער פעטערסאן פאר גארנישט טוהן, מיסטער פעטערסאן האט פארלוירן נעבעך איין אויג, פארוואס? פאר יאסעלע פליט, סאו אונז דארף מען זיין פארמישט אין די סאטמארע גארבידזש? כ'האב קיינמאל נישט געזען א משה טעראריסט עוואס א מוסר'ן זאל זיך גיין שלאגן ביינאכט פאר קיינעם, און זאלי'קע אויך נישט, זיי פאפן דורך די נאכט זייער רואיג. סאו פארוואס זאל א מענטש זיין געטריי און קומען פאראויס? ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. זיי מאכן יעצט א פראטעסט אין פראנט פון ליבאוויטשער ישיבה, בעטן זיי מיך איך זאל אויך קומען, זאג איך טאמער סיוואלד איז אינוואלווד דעמאלטס גיי איך אינגאנצן נישט, ווייל ער האט אסאך אינפארמעישן און ער גיבט עס נישט ארויס. פאר נוסוויק האט ער אויך נישט געגעבן אלעס וואס ער האט געהאט, און ס'האט געדוירט חדשים ביז ער האט געגעבן וואס ער האט געגעבן. ער גייט אויכעט אזוי, דער וואס האט אים, ער אלס בחור, כ'מיין ווען ער איז געווען א יונגל אין חדר האט אים א מלמד געטאטשט אין חבד ער האט אים געוואלט סוען פאר דרייסיג מיליאן דאלער האט טשארלס היינס מיט אים מיטגעארבעט ממילא איז ער געווארן א פרענד מיט טשארלס היינס און ווען אונז האמיר שוין אלע געזאגט מ'טאר נישט וואוטן פאר אים איז ער נאך געלאפן וואוטן דאס איז די גאנצע אידישע זאך קיינער קוקט נישט לטובת א איד און די פאני זאך איז יעדער שרייט איך מיין נאר אידישקייט מ'מיינט גאר דאס מיידל זאל נישט מוזן שטיין אויפן סטענד איך זעה נחמיה וועבערמאן'ס וויקטים איז געשטאנען אויפן סטענד און זי האט חתונה געהאט, זי מוטשעט זיך, אבער ס'וואלט אסאך ארגער געווען ווען נחמיה דרייט זיך ווייטער מיט מיידלעך. יעצט, די וואך איז געשען א מעשה אין לעיקוואוד שבת, דעם געוועזענעם שבת. וואס איז געווען? ס'איז געווען א מענטש, ער האט זיך אנגעטון אזוי ווי ער איז א דזשעניטער, ער האט זיך אנגעטון מיט א יוניפארם, ער האט געהאט אזא בעזעם, און ס'איז געווען צוויי מיידלעך אונטן אין א שול, אויבן איז געווען א קידוש, און ער איז אראפ, און ער האט זיך עקספאוזט פאר זיי, און איין בלאג שרייבט ער האט זיי אריינגענומען אין טוילעט אויכעט, עס איז שוין נישט וויכטיג וואס איז געשען, איז שוין צופיל. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך אויף קליין געלט. אויב דער טאטע איז געווען אויבן ביי קידוש, אדער די מאמע, אדער דער טאטע מיט די מאמע, אין וואס פאר א גוט יאר לאזן זיי דאס קינד זאל זיך דרייען אין א בעיסמענט פון א שול? קודם איז דעינדזשערעס דארט ס'דא מסתם א מקווה און אפילו ס'איז נישט דא דא א בוילער, די בוילער מען קען עס אנכאפן און קען ווערן אינגאנצן פארברענט, וואס פאר א גוט יאר האט א קינד? ס'איז געווען צוויי מיידלעך איינער אכט יאר איינער צען יאר, מען האט זיי ביידע אראפגענומען, וואס פאר א גוט יאר האט מען צוצולאזן אזא מין חוצפה? און יעצט זאל מיר גיין ווייטער. למעשה האט מען עס ארויף געשטעלט אויפן בלאג, איז די זעלבע וואס האבן עס ארויף געשטעלט די לעיקוואד סקופ האבן געהאט די זעלבע פונקט א יאר צוריק, און די אלע מענטשן וואס זיי שרייבן אריין שרייבן איטס די סעים שול א יער עגאו, שרייבט איינער נעווער מיינד א יער עגאו, לעצטע וואך איז מיט מיינס א קינד אויך געשען די זעלבע, ס'איז געקומען דער זעלבער גוי האט זיך אנגעטון אזוי ווי א מעינטענענס מען צו א דזשעניטער און האט פארשלעפט קינדער, סא כ'וויל פרעגן דעם עולם ווען עטץ אנהייבן צו פארשטיין דעט יור נאט ביאינג קערפול אינאף און ווען א. טאכטער וועט ווערן גערעיפט און ס'וועט ווערן א מענטל קעיס, דעמאלטס וועסטו פארשטיין אז ס'איז צרות. יעצט היינט האט מיר איינער געזאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז ער האט געלערנט אין ארץ ישראל, נישט קיין חילוק וואו, דארט איז געווען א מגיד שיעור און מען האט געכאפט אז די בחורים הערן אויס מיין האטליין, האט א מגיד שיעור געזאגט ברבים נחום ראזענבערג איז א שייגעץ און א מנוול מען טאר אים נישט אויסהערן. פרעגט אים א בחור, מגיד שיעור לעבן, ווען איינער וועט טאטשן דיינס א קינד וואס גייסטו טון? זאגט ער, דו נאר, דו, איך לערן דאך אויס מיינע קינדער, איך זאג מיינע קינדער אז איינער וויל דיך דארט אנכאפן זאלסטו שרייען גנב! מילא נוצט ער נישט דאס ווארט חזר. פארשטייסט? ס'דא ווערטער וואס מ'טאר נישט נוצן. דערציילט ער זיי אז א האלב יאר שפעטער איז געקומען א איד אין א בית מדרש און ער האט אראפגעצויגן זיין זון דעם זיפער, א זון פון צען יאר, עלף יאר, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען דו גנב! האט דער איד ארויסגענומען צוואנציג שקל און ער האט געזאגט דא האסט, איך בין נישט קיין גנב, איך לייג עס דיר אריין אין דיין הויזן טאש, און ער האט אים געמאכט כל דבר אסור, דער בחור האט מיר פארציילט וואס ער האט מיט אים געמאכט, מען טאר עס אפילו נישט נאכזאגן, ס'איז נישט וויכטיג אויך נישט, האט ער זיך אנגערופן ברבים חזרני בי, כל מה שאמרתי לכם אתמול טעות הוא בידי, מען מוז לערנען מיט די קינדער, ווייל בעיסיקלי ווען דער שוויין דער חזר איז צוגעגאנגען און ער האט געוואלט. טאטשן דאס קינד דארטן ווי מען טאר נישט אנעפראפריעט איז דאס יונגל האט געמיינט אז ער וויל גנב'נען פון אים פון די טאש א שקל צו פינף שקל ליטל דיד הי נאו אז ער ברויך נישט זיינע שקלים ער געבט אים נאך צען שקלים צו צוואנציג ער זאל שטיל זיין האט ער גראד געזען אז דער מענטש וויל אים גנב'נען אזוי האט ער פארשטאנען האט ער געשריגן האט אים דער איד געגעבן די געלט האט ער פארשטאנען פיין אבי ער וויל נישט גנב'נען איז למעשה דאס קינד איז געווארן מאלעסטעד דער מגיד שיעור איז א פערד. און ער וואלט געדארפט זאגן דאס קינד, נישט גניבה, מען טאר נישט אראפציען דעם זיפער, מען טאר דיך נישט זעצן צווישן די פיס, און מען טאר נישט אריינשטופן יענעמ'ס ערווה אין דיר אריין, און מען טאר נישט ארויסשלעפן דיין ערווה, מען טאר עס נישט לעקן און מען טאר עס נישט רייבן. זייער פשוט, יו טאלק סטרעיט טו די טשילדרען. און ווען ער שרייט חזיר וואלטן מענטשן געקומען, ווייל ווען ער האט געשריגן גנב, אה, גנב גנב, זאל ער גנב'נען. וואלט געשריגן חזיר וואלט יעדער געקומען, עניוועי ער האט שוין תשובה געטון סאו צוריק איבער דא צו אונז, סאו וואס טוט א קינד אונטן דאס וויל איך פארשטיין, וואס טוט א קינד צוויי מיידלעך אכט יאר און צען יאר אונטן אין די בעיסמענט פון א ביהמ"ד, און נאכדעם יעדער שרייבט אריין אין די בלאג שרייבן זיי די זעלבע וואס איך זאג די גאנצע צייט, זיי שרייבן וואי דאונט דעי טיעטש דעיר טשילדרען, און נאכדעם פרעגן זיי וואו איז די ווידיאו אונטן פון סעלער, און נאכדעם אז דיין קינד איז נישט דא צוויי מינוט לעבן דיר, וואו איז ער? טוילעט איז ער ערגעץ? סאו בקיצור רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, די מלחמה איז פאריבער, געווינען האב איך, און פארלוירן האט עטץ, ווייל ווי לאנג עטץ עט ענק נישט אויסלערנען צו רעדן מיט די קינדער וואס מען דארף צו רעדן, גרעפיק, עט מען זיי מאלעסטן, מען עט זיי רעיפן, מען עט מיט זיי טוהן וואס מען וויל, די וואך האמיר געהאט נאך א סועסייד, פאריגע וואך נאך א סועסייד, איינער איז ארויסגעפאלן פון א פענסטער, ארויסגעפאלן, עטץ קענטס דאך אונזער שפראך. סאיז דא ליידער אזויפיל קרבנות מיט וויקטימס עס איז אנבעליוועבל סאו סטארט סטרעטענינג אוט סיי לייב פיליפ דער בהמה דער אייזל צו די אנדערע רבנים וואס האבן אינטערגעשריבן די אלע אייזלען די וועלן דיר נישט העלפן דו וועסט האבן א פראבלעם זיי האבן נאר זיך העלפן יעצט כ'הער נאך א זאך אז יעצט אין מאנסי בויעט מען ערגעץ לעבן חפץ חיים בויעט מען יעצט א מקווה איז ווער בויעט עס שני גדולי הדור איינער איז הרב משה ניישלאס'נס איידעם, דאס איז שיעלע לייפער דער וואס איז דער שווער פון משה אלי' טייטלבוים, דער וואס איז דרייט זיך אין ארץ ישראל וואס האט אפגע'חזר'ט דא קינדער, און איך וויל ענק זאגן, ווען איך האב געבויעט צוויי מקווה'ס, איינס אין סקווער די גרויסע נשים מקווה און די אנדערע אין מאנסי, איז הרב משה ניישלאס געקומען, איך האב זיי געזאגט וואס מען גייט טון, ווייל ס'איז זיי נישט געווען באקאנט, זיי האבן נישט געבויעט קיין מקווה'ס, שיעלע לייפער איז געווען ביזי דרוקן זיינע ספרים און מאכן פרעזידענט זיין איידעם, דעם טייטלבוים. איז במילא פון ווי ער קען יעצט מקוואות ווייס איך נישט. און די זעלבע אויכעט דער צווייטער ווער ס'העלפט אים צו, דאס איז דער פעיק פאוני פראוד דער פלאר, חיים פלאר, ווען זאליקא ברויך אים פאר זיינע שייגעץ שטיק נוצט ער אים ער זאל קומען רעדן פאר אים. וואס איז זאליקא א קלענערע שייגעץ ווי אהרן דאס פארשטיי איך נישט נאר דא געט מען אים כבוד און דארטן נישט. עניוועי, איז דער פלאהר, איך ווייס אז ער קען אונטערשרייבן אויף מענטשן, אבער כ'האב נישט געוויסט אז ער קען מקוואות, כ'האב אים קיינמאל נישט געזעהן ביי קיין מקווה, נו וויאזוי קען ער? ער איז א גראבער אנגעפרעסענער חזר וואס ער פירט א סקול, א מיידל סקול און א יונגל סקול, איך געב אים קרעדיט ווייל ער נעמט נישט מער קיין געלט פון די מדינה פון אמעריקע, און ממילא דארף ער נישט לערנען די אלע מינות וכפירה, סאו עפעס גוטס טוט ער, ער איז דאך א תלמיד פון דעם גרויסן מלאך. ר' מאיר וועבערמאן איז געווען א חבר מיט אים ווען זיי זענען געווען אין די אינגע יארן האבן זיי געדרייווט מילך און זיי האבן א גאנצע צייט אינמיטן דרייוון געלערנט זייער פיין איך האב הנאה אבער ער האט זיך שוין איינגעבויגן. פלאר האט זיך איינגעבויגן פאר די סאטמארע טעראר. פלאר, דו חזיר וואס דו ביסט, זאג מיר, דו געסט אכטונג אז ביי דיר אין מוסד זאל נישט פארקומען די אלע זאכן? נו, ווי אזוי קענסטו אכטונג געבן אז דו רעדסט נישט מיט די קינדער די אלע זאכן? און רעדן טאר מען דאך נישט ווייל דאס איז דאך מנוולות. נאר דאס איז א ליטוואק. א ליטוואק האט א צלם אין הארץ. ער איז נישט קיין ליטוואק אויך נישט, ער איז א מלאך. קיין מענטש איז ער נישט. סאו די מקווה גייט זיין געבויעט צו זיין אזוי גוט ווי אלע פסול'ע מקווה'ס, כ'ווייס נישט ווער סע, ס'עט קומען איינער, איך קען אים ברענגען, אפשר חיים קלמן קליין, ער זאל קומען, זיין אן עומד א גבאי, ס'קען זיין דער כבוד פאסט זיי נישט, זיי ווילן צו קיינעם נישט אנקומען, און אפילו ווען נישט, און אז מען קומט זעהט מען דאך עפעס, ס'מאכט זיך דאך אלץ פראבלעמען, איך פאר ארום יעדע וואך יעצט, ממש יעדע וואך צוויי מקווה'ס, די זומער מקווה'ס הייבן זיך אן, איך טרעף אזאלעכע חרבנות. אז ס'איז אנבעליוועבל. סאו אז ס'דא א שול אין לעיקוואוד און ס'געשעט אזויפיל אומגליקן, פארוואס טוט מען נישט עפעס? פארוואס לייגט מען נישט אריין א ווידיאו מיט א גוי א שומר אום שבת ער זאל וואטשן די גאנצע צייט דעם בילדינג? נאכדעם ווען מען האט אטאקירט די צוויי מיידלעך זענען זיי ארויפגעקומען וויינען, איז געגאנגען דער טאטע און ער האט געקאלט די פאליס. דאס איז געווען א מצוה רבה, מען האט עס געמוזט טון. גייט א חסיד משוגענער שרייבט אין בלאג, און וואס איז מיט חילול שבת? לאמיך דיר זאגן, חילול שבת איז דער זעלבער איסור כרת און דער זעלבער סקילה מיט עדים מיט התראה ווי משכב זכר, און אויכעט אן עדים און התראה איז א נידה אויכעט כרת, סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, הייב נישט אן מיט די משוגענע זאכן, און דער אמת איז ביסט גערעכט מען האט געדארפט פאר שבת אבאכט געבן אויף די אלע זאכן. סאו איינער שרייבט אריין יא עס איז געווען פאריגע וואך אויך דארט זיין קינד איז אויך געווען א וויקטעם אין נאכדעם שרייבט די פאליס אז ווער ס'ווייסט עפעס זאל קומען זאל זיך מעלדן זעהט אויס צו זיין א ספאנישער פון די פיליפיענס רבותי איטס א וועיסט אוו טיים האסט נישט וואס צו גיין ווייל דער גוי ארבעט אין א שול אין די ראביי איז געקומען וואוטשען פארן אז מ'זאל אים גארנישט טון ער נעמט אחריות אז ס'וועט זיין אלעס אין ארדענונג. ס'איז א שאד, אונז געבן מיר נישט נאר אובאכט אז אידישע חזירים זאלן נישט גיין אין תפיסה נאר גויאישע חזירים אויך נישט, ווען מ'האט די מינדעסטע אינטערעסע טוט מען כל דבר אסור, סא וואס עסטו האבן דאס גיין און דיך אויספרעגן און נאכדעם וועט מען דיר זאגן אה דער'ס נאט אינאף עווידענס און די די עי וועט זאגן נע איטס אקעי לעט איט סלייד, ער וועט זאגן ליסן איך לאז דיך פרענק אויך עס סליידן אלע קעיסעס. סאו דעטס גאנע בי די ענד אוו די האול טינג, פיין ליסן, ס'איז ענקערע קינדער און שוין, עטס וועטס ענק אויסלערנען, וואן דעי וועטס האבן די מעסעדזש סטרעיט אז כ'בין געווען גערעכט, נאר דעמאלטס וועט שוין זיין נאך טויזענטער און טויזענטער וויקטעמס. יעצט אין די לאבאוויטשער תלמוד תורה אהלי תורה וואס זיי הייסן די פרומע, טוט זיך דארט א גאנצע אפרור, ווייל די פרינציפעל זאגט אז ער נעמט נאר פון קהל'ס אינסטראקשענס, קהל'ס דאס איז גראנער דארט מיט שם טוב איך ווייס ווער, זיי ווילן דאך נישט אז ס'זאל ארויסקומען א שלעכטע נאמען אויף די ישיבה. אבער די גוטע פארט איז אז די גאס האט א גרויסע אינפלוענס. די גמרא זאגט אם הלכה רופפת בידיך, אויב א הלכה איז שוואך ביי דיר, דו ווייסט נישט וויאזוי מען פירט זיך, איז פוק חזי מאי עמא דבר, קוק וואס מען טוט אין די גאס. דאס מיינט די גאס איז א פאוער. עניוועי, ס'דא אסאך טאטעס קאלן מיך אפ. און זיי זאגן אז ס'איז א מורא'דיגע ארבעט וואס אונז טוה מיר, מ'געט ארויס די חזירים, און זיי זאגן זיי אליינס האבן מורא צו שיקן דארט די קינדער וואס זיי ווייסן וואס דארט איז געווען, ס'איז דא טאטעס וואס זענען וויקטימס, און די מלמדים זענען ווייטער מלמדים אז מ'איז מחפה אויף זיי, איינער איז א שוואגער מיט מנהל, ס'איז גוט, און די טאטעס האבן זייער מורא צו שיקן די קינדער, פרעגן זיי מיך וואס קען מען טוהן, זאג איך אים בעיסיקלי איין זאך, מ'מאכט א נייע תלמוד תורה, אזוי ווי די בני יואל האבן געמאכט ביי רבי אהרן'ען. דאס איז די איינציגע זאך, מאכטס נאך א תלמוד תורה, אהלי תורה, געטס עס אן אנדער נאמען, און דאס וועט הייסן די קלין תלמוד תורה, ווייל עווענטשעלי גייען אלע תלמוד תורה'ס זיין קלין, נאר לעבאוויטש האט נאך כח זיך צו שלאגן, אז זיי האבן זיך דאך געשלאגן אין רוסלאנד פאר אידישקייט אלע יאהרן, און דא אין אמעריקע אויכעט, און זיי זענען א כח, אבער איר זענט אויך לעבאוויטש, איר האט געהאט דעם זעלבן רעבין וואס ער האט יעדן אויסגעלערנט, קעגן די תורה קען מען נישט גיין. סאו דאונט בי עפרעיד ווייל זיי זענען שוין פערציג פופציג יאר אויפן בענקל, דאונט בי עפרעיד, קומטס ארויס, מעיק ע פייט, ולה' הישועה, אזוי איז געווען ביי בשעת מרדכי און אסתר אויכעט, המן זרע עמלק האט געוואלט מען זאל מכשיל זיין די קינדער מיט משכב זכר, האט מרדכי הצדיק גענומען די קינדער האט מיט זיי געפאסט, האט מיט זיי געלערנט הלכות קמיצה, וקמץ הכהן. און דער כהן זאל מאכן קמיצה, די הענט איז געמאכט אויף צו מאכן קמיצה, נישט אויף צו טאטשן דעם אבר, דעם אות ברית קודש, און די קינדערלעך האבן געוויינט ביטערליך, און דער סוף איז געווען אז זיי האבן געווינען, דאס זעלבע דא אויכעט, איינמאל אז דו מאכסט א הייליגערערע תלמוד תורה מיט א געהעריגע פשוטערע, עסטו זען וואסערע א ספליט ס'גייט זיין, און דאונט בי עפרעיד.

פאוער'ס צייטן, יעדער האט געטון וואס מ'האט געוואלט, מ'האט אזוינפיל זיך אנגעהויבן צו שלאגן, און צוביסלעך האבן די פרומע פון קרית יואל האבן אנגעהויבן צו קומען טאווארדס מיי וועי, יא מ'דארף ארויסווארפן מלמדים, נאכדעם האט שוין אנגעהויבן זאלי אויכעט ארויסצוווארפן, און מ'האט דער אנגעהויבן נאך יענער, היינט איז עס שוין אויף אן אנדערע מדריגה, ס'איז זיכער נישט וואס ס'וואלט געדארפט זיין, אבער ס'איז אויף א בעסערע מדריגה, לאידך גיסא זלמן לייב טאר דאך נישט נאכמאכן אהרן'ען, איז מאכט ער איין שול למשל דא די קליימער שול, דא קען מען טון כל דבר, פלעצער. אין גרויסן שול געבט מען שוין אכטונג, אין גרויסן שול איז שוין דא יארן לאנגע ווידעא. אז ס'איז דא צוויי, ס'איז דא קאמפעטישן, איט סטימיולעיטס ביזנעס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא א תפילין בייטל פון נחום לענדי, ער האט פארלוירן זיין תפילין ערגעץ אין ארץ ישראל, מ'האט ארויפגעלייגט אויף די טמא'נע קהלה אויף די וואטסעפפ גרופס אז ווער ס'ווייסט ווער דאס איז זאל זיך קומען מעלדן, און ברוך השם איז זיך געקומען מעלדן און ס'איז אלעס אין ארדענונג. געוואלט זאגן עטס זעטס אז שטערן איז גערעכט האב ענק אלץ געזאגט ער איז גערעכט דער חזיר שטערן וואס ער איז אין וועווערלי דער מנהל ער איז גערעכט וואס האט ער געטענה'ט אז נחום ראזענבערג פארקט זיינע תפילין דא אין קליימער און יאר לאנג איז ער אפילו נישט געקומען דאווענען איר הערט א מעשה איז ער נישט גערעכט איך פרעג אייך מען האט געטראפן יעצט נחום'ס תפילין ערגעץ אין ארץ ישראל אה יענער הייסט לענדי אהההה כ'האב געמיינט דאס איז נחום ראזענבערג אה. שטייסט? דאס זענען די מנוולים דא. דאס איז סאטמאר אייביג געווען, און היינט טרייט מען עס אביסל צו פאררעכטן. נאר וואסער א גרעסערע חזיר אלס א גרעסערן פאסטן האט ער. און וואס א גרעסער פאסטן ער האט געהאט האט ער מער גע'חזיר'ט ווייל ער האט נישט קיין מורא געהאט. יעצט, איך בין געווען אויפן באס און געפארן אויף מאנסי, אויפן וועג אהיים האב איך געטראפן דעם זעלבן דרייווער דעם חיה רעה וואס איך האב אמאל פאטאגראפירט אינמיטן דרייוון אז ער רעדט אויפן טעלעפאן. ס'האט אים זייער געהארט. ער האט אפגעשטעלט דעם באס, ער האט געוויסט ער קען פארלירן די לייסענס, ער קען גיין אין דזשעיל אויך פאר דעם, ס'האט אים מורא'דיג געהארט, אינמיטן דרייוון זאג איך אים יעצט זעסט וואס איז געשען אין ארץ ישראל, א באס דרייווער אדער האט ער געהאט א סעלפאון, אדער מען זעט ווי די באסעס פארן ארום, און זיי האבן א גאנצע, זיי האבן אזא סמארטפאון וואס זיי וואטשן מאוויס מיט אלעם, זיי האבן צוויי שעה צו פארן, פארקוקן זיי זיך, פרעג איך אים נו וואס ביסטו אזוי ברוגז געווען דעמאלטס? נאר איין מזל איז דא, די מאנסי טרעיל זענען זייער בר דעת, כ'ווייס נישט ווער ס'פירט עס ווער ס'אונט עס, דעמאלטס ווען כ'פלעג פארן צו מיין טאטן הריני כפרת משכבו פלעג איך פארן יעדע וואך צו יעדע צווייטע וואך, און מענטשן מאכן צו אים לאז אים נישט פארן ווייל ער איז דער וואס רעדט אויפן רעבן, זאגט ער אנטשולדיגט דער רבי איז איין דעפארטמענט די באס איז א צווייטע דעפארט, קיינמאל נישט געלאזט אז מ'זאל מיך נישט אויפנעמען צי כדומה, כ'האב הנאה פון אים, ביזנעס איז ביזנעס און פלעזשער איז פלעזשער. לאידך גיסא ווען ס'איז געווען די מעשה מיט דעם דרייווער וואס איך האב אים געכאפט ווי ער רעדט אויפן טעלעפאן, איך האב מיט מיין סמארטפאון האב איך אים געפיקטשערט מיט א ווידיאו, האט ער געשריגן ער קען נישט דרייוון ווייל איך דערשרעק אים און ער האט אפגעשטעלט דעם באס און ער האט געוואלט רופן די פאליס, האט אים זיין באלעבאס געזאגט ליסן רוף נישט קיין פאליס ווייל ער פירט דיך אוועק, ער האט די ווידיאו, ער פירט דיך אוועק, שוין האט ער נישט געהאט קיין ברירה און שוין. פארשטייסט? סאו ער האט געוואלט נאך מיך אראפווארפן פון באס. יעצט האט עטס געזען וואס איז געשען מיט א באס עקסידענט? זעקס טויטע און ווער ווייסט וויפיל פארוואונדעטע. און ווער ווייסט וויאזוי ס'וועט זיך נאך אויסלאזן מיט די פארוואונדעטע. יעצט איז דא א פרוי וואס זי שרייבט א בריוו, כ'וועל עס ארויפלייגן אויף מיין בלאג, און זי זאגט מיר אז זי האט חתונה געהאט, ס'ערשטע מאל, איר מאן איז געווען דער גרעסטער מנוול אין עפעס א ישיבה, איר טאטע האט עס נעבעך נישט געוואוסט, וויאזוי קען מען דאס היינט וויסן, און ער האט זי חתונה געמאכט, ס'איז געקומען נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט, איז זי געגאנגען און ער האט איר געזאגט איך וויל נישט האלטן הלכות נידה, און ער האט געוואלט וואוינען ווי מען טאר נישט, ער האט אלעס געוואלט, צוערשט, זי איז דאך א אידישע טאכטער, א סטופיד בהמה וואס דער טאטע האט מיט איר גארנישט געלערנט, האט זי נעבעך אלעס געלאזט, איי די מאמע האט זי אויסגעלערנט נידה, זי האט געהאלטן אז דאס איז פאר די סאטמארע פרומע חברה, אבער נישט פאר די נארמאלע מענטשן. און וועגן דעם, איך לייג ארויף יעצט א שיינעם שיעור יעדע וואך מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אויף הלכות נידה, און איך וויל אויסלערנען דעם עולם אז דאס איז פאר יעדן, און זי זאגט מיר זי האט זיך געמוזט גט'ן ווייל ס'האט דאך נישט געטויגט, און ווען ער האט געפינישט אלע זיינע תאוות איז ער צוריק געגאנגען צו זיינע בחור'ישע תאוות מיט די בחור. איז למעשה וויל זי איך זאל מסביר זיין פאר'ן עולם אז א פרוי זאל נישט זיין קיין געפאנגענע ביי איר מאן אויב זי פילט, אז מען טוט עפעס נישט מיט די הלכה, זאל זי זאגן עד כאן און זאל נישט קיין מורא האבן, ווייל נאכדעם ווען זי וועט אנמאכן צוויי דריי און פיר קינדער וועט זי האבן עניוועי א פראבלעם, און ממילא וועט זי זיך עניוועי מוזן גט'ן, און נאכדעם וועט זי נאך האבן אז יענער קומען וויזיטן די צוויי דריי פיר קינדער ווען ס'וועט אים אנכאפן, סאו וואס דארפסטו טון אזא נארישקייט ווי אנצוזייען נאך קינדער און נאך קינדער, ליסען. דו זעהסט ס'איז נישט געלונגען? קאט איט שארט! דאס איז וואס איך וויל זאגן פארן עולם. ס'איז דא ווי מער פרומער מ'איז, אלס א גרעסערע בהמה, סטופיד, איז מען. פארוואס? ווייל די מאמע האט מורא צו זאגן א ווארט. ווייל ס'איז דאך קעגן גדרי הצניעות. און די טאטע האט דאך אוודאי מורא צו זאגן א ווארט. ווייל ער טאר דאך נישט רעדן מיט זיין טאכטער. און אזויפיל אידישע טעכטער פאלן ביטערליך אריין. הלכות נידה וואס מען לערנט מיט א אידישע טאכטער איז נישט אן אפשען, ס'איז נישט אז איך וויל וועל איך עס אפלייען און אז איך וועל נישט וועלן וועל איך עס נישט אפלייען, ס'איז מענדעטארי, אונז זעמיר מושבע ועומד פון בארג סיני און אונז מוז מיר דאס איינהאלטן, און אויב ס'קאסט דיך דיין מערידזש, בעסער ס'זאל דיך קאסטן די יונגער יארן, ווי דו זאלסט נאכדעם אנזייען א שטוב מיט קינדער און אלע זאלן זיין בן הנידה. אים דאס נישט האבן וואס אויפצואווייזן, סאו כ'וויל מאכן זייער קלאר נאכאמאל פארן עולם, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל מסביר זיין פאר א טאכטער ווען מען פירט זי אונטער די חופה, נישט אז דער קלייד מוז זיין אזוי און די קאליטשער אזוי און דאס מוז זיין אזוי און די פלאוערס אזוי, איז אלץ באלאני. א טאג נאך די חתונה, נישט נאר ס'איז נישט געבליבן קיין זכר, נאר אפילו די גרויסע טייערע פיש מיט די פלייש וואס מען האט געגעסן איז געווארן ברוינע צואה און ס'איז שוין ארויס און ס'שטינקט שוין, מען ווישט זיך שוין אפ און מען מאכט אן אשר יצר, דאס זאלט עטס געדענקען. איין זאך וואס ס'בלייבט פאר א אידישע טאכטער איז טהרת המשפחה. צניעות, יעדער לויט זיין מדריגה. אבער טהרת המשפחה איז ביי יעדן גלייך. ס'איז דא זאליכע פרויען וואס זיי טוען זיך בכלל נישט אויס אונטער א דאך. פארוואס? ווייל ס'איז דא, די גמרא ברענגט א קמחית, אירע קינדער זענען גרויסע צדיקים ווייל די דאך האט קיינמאל נישט געזען איר אויסגעטון די האר. סאו יעדע זאך אין צניעות האט מדריגות, אבער הלכות נדה איז מענדעטארי און ס'איז פאר יעדן גלייך. ווי ס'זעהט זיך אויס דארף מען זייער אבאכט געבן יעצט, מען פארשטעלט זיך, מענער טוען זיך אן פרויעניש, פרויען טוען זיך אן מענעריש, ס'איז זייער נישט גוט, מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, ווייל דער מצב ווערט ארגער פון טאג צו טאג, יעצט דער סרול אברהם שטיין, דער וואס איז געווארן א עבי, א יונגל, א מיידל, אונז ווייסט מען נאכנישט פונקטליך, און די שאלה איז אזוי, שטייט בזכות נשים צדקניות, נגאלו אבותינו ממצרים, און אויך די זכות פון פורים איז געקומען וועגן נשים צדקניות, אסתר המלכה, שאלה איז אזוי, עבי דו ביסט פון די נשים צדקניות צי נישט? זאל איך זאגן אז דו ביסט א יונגל ביסט דאך א מיידל, שטייט דאך בזכות נשים צדקניות נגאלו, זאל איך זאגן ביסט א מיידל, דעמאלטס ביסטו דאך געווען א יונגל, די שאלה איז און דו פרייסט דיך יעצט פרייסטו דיך אלס ווען דו ביסט נאך געווען א יונגל צי א מיידל. יעצט זאגט מיר איינער אז זיין טאטע האט צער, זיין זיידע איז אנטלאפן אויף פלארידע ער האט צער, איך זאל אים נישט ארויפלייגן מער אויפן האטליין. איך האב דיך געוואלט פרעגן און וואס איז מיט מיין צער, דאס רעכנסטו דיך נישט? דער שייגעץ מענדל שטיין דער טאטע פון עבי, פונעם יונגל צי פונעם מיידל, צי פון ביידע, צי פון קיין איינעם נישט, ער איז געגאנגען ער האט אויסגערופן ער האט געהאלטן א דרשה אויף זאליקא'ס האטליין, אז ס'איז דא איין רשע וואס ער ברענגט אונטער דאס גאנצע אידישקייט, און ער האט גערעדט א שעה צייט אויף דעם נחום ראזענבערג, ווייל דעמאלטס האט מען אים באצאלט, ער איז איינגעשטעלט אין סאטמאר, דעמאלטס האט ער זיך גערעכנט אז ער טוט מיר וויי מיט מיין משפחה, ס'האט דיך אויך נישט גערעכנט, נו פארוואס זאל איך מיך היינט רעכענען מיט אים, ער איז עפעס נענטער צו מיר ווי איך בין צו מיר, און דאס וועט עטס ענק אויסלערנען. דאס רעדעלע דרייט זיך, אמאל איז שטיין אויבן און יעצט איז ער אין דר'ערד, ער איז אונטן. האט אראפגעברענגט אזא עבי שטיין כ'האלט אים דארף מען ארויסווארפן פון חינוך, וויאזוי זאגט די גמרא שותא דינוקא או דאבא או דאמא, מסתמא האט ער געהערט דאס אינדערהיים אז ס'איז בעסער צו זיין א יונגל ס'איז בעסער צו זיין א מיידל, רבותי עס איז נישט קיין דזשאוק איט קען העפן אין עוורי פעמילי חלילה, מען דארף אהער נעמען די קינדער און מען דארף רעדן און אפען צו רעדן און זיי מאכן אויפמערקזאם ווייל פון באהאלטן עסטו נערגעץ נישט אנקומען, יעצט כ'האב באקומען פון. אין ענגלאנד, זעהר א וויכטיגן קאל. וויאזוי איז דאס מעגליך? זענען די ענגלישע אידן אזאלעכע בהמות? ס'קען דאך נישט זיין. ס'געווען יעצט דארטן מענדעלע דער פון ארץ ישראל, ר' משה'לעס מענדעלע. בקיצור, דער מענדעלע, ער האט יעצט געמאכט א גרויסע מלחמה קעגן די אלע טעכנעלאגיע. ער האט דארטן איינעם א נײַן און דרײַסיק יעריגן וואס האט חתונה געהאט מיט א פרוי מיט א פסל'ן גט און ער איז געזעסן אין תפיסה ווייל ער איז א חזיר און יעדער האט אים געזאגט ער זאל נישט זיין מסדר קידושין האט ער געשיקט זיין דיין גרינבערג ער זאל עס טוהן איז דער מענדעלע וואס ער זאגט אז ער איז גאט אליינס און מען זאל רעדן מיט די תלמידים רעבע רעבע רעבע ער האט די זעלבע פאביע ווי זיין טאטע, ער וועט נאך אויסזען ווי זיין טאטע, ער וועט נאך האבן יענע מערידן, עניוועי, און דער מענדעלע האלט דארט איינעם, הערש לייב הענדלער, א נואף פון די ערשטע קלאס, זאגט מען מיר איך זאל אפקאלן הערשל וויינער'ס זון, ער פירט די מקווה, איז זאג איך איך דארף נישט אפקאלן, איך געב דיר איבער די אינפארמעישן, איך זאג דיר ווער עס זאגט ער טשעפעט, און ער זיצט שעות און קוקט צו יעדער איז גע'מל'ט, עטס דארפטס עס טון, איך דארף עס טון? איך וואוין דא אין אמעריקע, נאר וואס? יעדער זוכט זיך די איזי וועי אוט. עניוועי, איז דער מענדעלע, ר' מוישעלעס זון, דעם ישועות משה'ס זון, ער שלאגט זיך יעצט מיט דער טעכנעלאגיע. יעצט, ער איז געווען יעצט גענומען א גרויסן טשעק ביי א איד וואס ער איז פון די גרעסטע מיליאנערן אין דור און דער גרעסטער מחרחר ריב'ניק, ער האט אויסגעגעבן זיינע געלטער פאר שטותים, פאר שלאגן זיך. אונז האבן מיר אין סאטמאר אויך אזאלכע בהמות, זיי האבן אויסגעגעבן פאר די רעבעצין, פארן סיגעטער. ס'איז געגאנגען אין דר'ערד אלעס, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, האט זיך מענדעלע אנגערופן אז עטס ווילטס זעהן אן ערליכן איד קוקטס אויף אייליש ענגלענדער, איר הערט? ער איז דער מבין, א ספר תורה וואס האט א גרייז נעמט מען א קינד וואס איז נישט קיין חכם און נישט קיין נאר און ער זאגט צו ער זעהט אן אות צו נישט, איז דא א ווארט פון קאצקער וויי איז אויף א ספר תורה וואס א יונגל וואס נישט קיין חכם און נישט קיין נאר איז דער מבין דערויף, עניוועי איז. קען איך דאך נישט פארשטיין אז אלע אידן אין ענגלאנד זאלן זיין בהמות אז א איד ווי אייליש ענגלענדער א מחרחר ריבניק ער געבט אויס געלט פאר שטותים בקיצור ער זאל אויך זיין אזא בהמה ער זאל לאזן מען זאל אויפנעמען דעם שומר אמונים'ס זון זינגען מיטן שירה זיס איש בוכעס א מזל ס'איז געווען אנגעצינדען לייט ווער ווייסט צו ער האט געטאטשט דארטן אונטערן טיש איז זאגט מען מיר אה ניין, עס איז געווען געפלאנט אין ארץ ישראל, ער איז געגאנגען צו דעם גרויסן רעבן, וויאזוי הייסט ער דארטן, דער טשערנאבלער רעבע אין בני ברק, וואס דער טשערנאבלער רעבע איז גראדע גאנץ א פיינער איד, איך ווייס נישט וועמענס האו הי געטס אינוואלווד אין דעם טינופת. איך בין אמאל געווען אין בני ברק, איך האב גע'פסל'ט עפעס א מקווה, מ'איז געלאפן צו אים, ער האט ארויסגענומען א תשובה ספר, אז ס'איז געווען ערגעץ אינדערהיים אויכעט א מקווה וואס מען האט נאכדעם גע'פסל'ט, און יענער רב זאגט מען זאל פאררעכטן, איך ער האט זיך אויפגעפירט זייער נארמאל. נאר וואס, ער איז אויך אין די משפחה פון די חזירים. דער טשערנאבלער רבי פון בארא פארק רבי הערשעלע ספינקער'ס איידעם האט נעבעך דעם זוהן טווערסקי וואס האט אפגעהארגעט גאנץ גיבערס, צענליגע און צענליגע בחורים, און דער אנדערער איז אויך אן איידעם ביי רבי הערשעלען דאס איז אייבי בעיבי בעיבי'ס א פעטער, פארשטייסט? סאו האבן די חזירים א רב, א רבי הייסט א חזר, כ'האב מסביר געווען, אין די תורה וואלט געדארפט שטיין ווער ס'א רבי אדער ווער ס'א רב לא סויכי. ניק. בתורה בלשון נקי האט ער געזאגט א חזיר. א חזיר איז א שענערע טייטל ווי א רב אדער א רעבע. סאו דער טשערנאבלער רעבע געגאנגען ארטיקל אוט אז מ'זאל אים געבן א גרויסע שיינע אויפנאמע. טשערנאבלער רעבע, דו וואלט ער געוואלט אז ער זאל טאטשן אייערע בחורים? האט דאך א ישיבה. כ'ווייס ער געט אבאכט טשערנאבלער רעבע, ער לאט נישט קיין חוץ לארצדיגע בחורים זיין דארט אין ארץ ישראל נאר טאמער זיי האבן שבת ווי צו זיין ביי א משפחה, קרובים צו כדומה. פארוואס? ווייל ער זאגט שבת נישט דא קיין ישיבה, כ'ווייס נישט וואס דער בחור טוט. זייער שיין פון אים, אבער צו גיין בעקן אזא מאסטער חזר וואס איז געזעסן דרײַצן יאר אין תפיסה, און זאגן מען זאל אים מקרב זיין און מיט אים זינגען, די גרעסטע פארברעכערס וואס זענען געזעסן אין די תפיסה האבן אים נישט צוגעלאזט צום עמוד, ווייל אפילו דער גרעסטער מערדער האט אין קאפ אז אוי, קענסט גנב'ענען, קענסט רצח'ענען, דו וואטעווער יו וואנט, באט טשילדרען טארסטו נישט אנרירן, זיי זענען צו וואלנערעבל, און זיי זענען הייקל, און זיי כאפן נישט וואס מען טוט מיט זיי. יעצט איך וויל ענק זאגן א וויכטיגע זאך, אפילו די מאפיא, וואס דאס איז דאך רוצחים, איינער באצאלט נישט הארגענען זיי, דעי דו וואטעווער דעי וואנט, זיי האבן אבער צוויי רולס, רול נאמבער וואן זיי טאטשן נישט קיין גרענדמאדערס, ווייל זי איז נישט אין דעי עידזש, איך מיין יו דאונט פיק אן סאמבאדי דעטס מאטש אולדער, און אויכעט די צווייטע רול איז זיי טאטשן נישט קיין קינדער, דאס קינדער אר נאט. טויס און אונזערע רבנים זענען אזאלכע דר'ערטליגערס אז קינדער איז ביי זיי די בעסטע ארטיקל וואס ס'איז דא. דאס איז אזא שמיציגקייט אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. און אזוי זענען היינט אלע רעבעס מיט רבנים פארפוילט פון קאפ ביז פיס. מסתמא רעדט זיך איין דער טשערנאבלער רבי אז אין הימל בגבהי מרומים וועט ער דעם שומר אמונים טוהן א גרויסע טובה פאר די גרויסע מצוה וואס ער האט געטוהן. יא יא. זיין זיידע האט געפלאמט קעגן די אלע זאכן. זיין זיידע שרייבט יודעי דכמכירי קאמינא אז אינדערהיים האבן די מלמדים מכשיל געווען די קינדער און די בחורים מיט פגם הברית וועגן דעם איז געקומען ווארלד וואר טו היטלער האט אויסגעהארגעט זעקס מיליאן אידן ובתוכם צוויי מיליאן קינדער. און ער האט געטאטשט קינדער דווקא קינדער ער האט געטאטשט זיינע ניסעס מיט די נעפיוס און ער איז בייסעקשועל ער אים איז נישט קיין חילוק זכרים צו נקבות מען האט אים איינגעזעצט פאר ביידע. כ'האב באקומען אסאך פידבעק אויף דעם וואס כ'האב געזאגט אז ס'איז דא בחורים וואס זיי באקומען געלט פון די גאווערמענט און זיי רעדן איין בחורים אז זיי גייען אין מיליטער, זיי זאגן דאס איז זייער גוט אנאליזירט, אזוי ווי ביי יעדע דבר שבקדושה כאפט זיך ארום אלע סטרא אחרא ארום און ארום, סאו שטיינערמאן האט געוואלט אז אפאר בחורים וואס זיי דרייען זיך אין בני ברק און זיי רעיפן פרויען זאלן גיין, מ'האט שוין געמאכט יעצט א גאנצע מאוומענט אז מ'זאל גיין, ס'איז זייער נישט גוט, ס'איז א מורא'דיגע בראך, נאר כ'האב געוואלט פרעגן די ארץ ישראל'דיגע, וואו זענט עטץ? וואס שווייגט עטץ? ווען ס'זאל קומען דא אין אמעריקע און מ'זאל דארפן גיין צום דרעפט געצווינגען, אדער אפילו נישט געצווינגען, און בחורים זאלן גיין, העט מען דאך מאריש עולמות זיין. נאר ארץ ישראל איז קאלט, דאזענט באדער עניבאדי עניטינג, נאר דוד שמידל באדערט אז מ'גראבט ביינער, און די סאטמארע באדערט ציונות און זיך אליינס. פארן דארטן אויסגעבן דאס מערסטע געלט און כאפן אפאר שיקסעס. יעצט איז דא גרויס נייעס, גוטע נייעס, עטס געדענקט כ'האב ענק געזאגט אז די בגץ האט געפסקענט אז אין די מקווה'ס מעג מען טובל'ען גרים, ריפארעם ראבייס מעגן זיי טובל'ען, און גיור ריפארמי מעג מען, איז עקסעפטעד. געגאנגען די פאר פרומע פון די כנסת. און זיי האבן געזאגט בלוי, זיי האבן געזאגט אונז גיי מיר קעגן דעם חק און מען וועט נישט טובל'ען אין אונזערע מקווה'ס קיין. האט ער אפגעקאלט, כ'האב אים געזאגט ברוך השם אבי ס'דא מענטשן אין כנסת, ווייל דער אמת איז ס'האט דאך געשריגן פאנאוויזשער רב, מ'האט אים געבעטן ער זאל ווערן א חבר הכנסת, זאגט ער כ'האב נישט אזויפיל געלט צו קויפן יעדן טאג העמעדער, זאגט מען אים מ'קען קומען מיטן זעלבן העמד א גאנצע וואך, זאגט ער ניין איך מוז קריעה רייסן נאך יעדן זיצונג, יעצט דעיס אז מ'זאל גיין אין כנסת און וואוטן, איז א מחלוקת פון גרויסע צדיקים. סאטמאר רבי האט געזאגט ס'איז ביהרג ואל יעבור, אנדערע רבנים האבן געזאגט מ'זאל גיין, איז די רבנים וואס האבן געזאגט מ'זאל גיין האבן געטענה'ט אונז מוז מיר דאך האבן א ווארט, אונז וואוינמער דאך דא אין א מדינה און מען מוז האבן א ווארט, איז דאס איז געווען אזא מין ענין פון אן עבירה לשמה לאמיר עס רופן, יעצט איז ממש א מורא'דיגע זאך, דער גפני האט זיך איינגע'עקשנ'ט ער האט עס דורכגעשטופט. מען קען נישט האבן קיין גיור רעפארמי נאר גארנישט, ער דארף זיך אויכעט יעדן טאג צורייסן די קליידער. יעצט האב איך אים אפגעקאלט און כ'האב אים געזאגט איין זאך, ס'איז נאך א זאך אויפן בעלעט אז מען זאל מתיר זיין אז מען זאל נישט מוזן האבן א בעלנית, א קוקערין, ווייל די אויסגעלאסענע פרויען שטייסט גייען ארום האלב נאקעט אין די גאס, זיי זאגן אבער איך וויל נישט ס'זאל מיך אנקוקן א פרוי אויסגעטון, מען קוקט דיך נישט אן אויסגעטון גייסט אראפ מיט א חלוק, און אונז האבן מורא געהאט אז ס'וועט אדורכפאלן די רעפארם. אז אונז גיי מיר דורכפאלן חלילה, גייט די אנדערע זאך אויך דורכפאלן. האב איך אים געזאגט, דו זאלסט זעהן אז דער געזעץ זאל אויך נישט דורכגיין, ווייל דאס איז די זעלבע זאך פונקט ווי מען לאט אין אונזערע מקווה'ס די רעפארם. יעצט למעשה איז אזוי, די ס'איז געפארן יעצט א גרויסע גרופע, כ'האב באקומען פידבעק אז כ'בין גערעכט, ס'איז דא חברה וואס האבן ארום געהאנגען און ארום געטרענט, איז האב איך אים געוואלט זאגן, אמאל אז מ'האט ארום געטרענט אין ארץ ישראל איז געווען א איסור נדות, איז די מדינה האט דאך נישט געוואלט א איסור נידות, האבן זיי זיך מיישב געווען אז זיי האבן געמאכט א נייע זאך, זיי האבן אריינגעברענגט אלע רוסישע גויטעס, געדענק איך בין אמאל אהיים געפארן פון מאסקעווע, בין איך געפארן אויף ארץ ישראל אויף שבת, איך האב געמאכט א מקרה, איז געווען, אין גאנצן פליגער האב איך נישט געטראפן איין איד, יעדער איז געווען א גוי, איך האב געוואלט מאכן א מנין, זאגן זיי מיר אונז זענען גויים, ס'פארט מען נאר אויף די מדינה ווייל מ'האט געעפנט די טויערן אין רוסלאנד, האבן זיי אריינגעברענגט. פון גוי מיט גויטעס. למעשה ביז יעצט איז עס געווען אן איסור כרת א איסור נדות, יעצט מיט א גויע איז אויך דא אן איסור כרת מדברי סופרים און ווען מען קען זי אנשוואנגערן איז מען זיך מתחתן מיט עובדי כוכבים, נאר ס'איז נישט קיין בפירוש'ע דאורייתא, נאר אין א געוויסן וועג איז עס ארג ווייל די גמרא זאגט יכרת השם, דער אייבערשטער טוט פארשניידן פון די טאמער ס'איז א כהן וועט ער נישט האבן קיין ערליכע קינדער וואס זאלן קענען ברענגען א מנחה, טאמער ס'איז א ישראל וועט ער נישט האבן קיין תלמידי חכמים. באט עניוועי, מען האט ארומגעטרענט. מיר דערציילט א אינגערמאן, זאגט ער, ער אליין, אני בחלומי, זאגט ער, איך בין געגאנגען רוחן, ווי האסטו געוואוסט ווי צו גיין, זאגט ער, וואס אונז זעמער עפעס פון צוועבן? צימעלקין? אונז ווייסן מיר אלע אדרעסן, אונז פארן מיר שוין, און ס'איז דא א פירער וואס ס'זאגט אונז אלעס. למעשה דאס איז נאר געווען געזאגט סארקעסטיקלי, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, א איסור נדות מדברי סופרים איז אפילו הארבער, ווייל מ'דארף נישט ווארענען, מ'דארף גארנישט, ס'איז כרת בידי שמים, און דער אייבישטער ווייסט נעבעך, יעדער איינער וואס ער טוט, איך זאג עס אזוי סארקעסטיקלי, אבער כ'האב געוואוסט מ'וועט דורך פאלן, באט וואס איך וויל ארויס ברענגען איז אז מיט לערנען די גמרא דארט אין די סוגיא פון רוב וקרוב וועט מען זעהן אז הגם מסתם זענען רוב ארץ ישראל'דיגע אבער דא וויבאלד ס'איז פריש איז עס כל דפריש מרובא פריש איז סיי אלץ איך גיי נאך רוב איז סיי אלץ כל דפריש וועסטו זעהן אז ס'איז א ספק אדער מער קרוב לוודאי דו ביסט נכשל געווארן מיט א נדה דאורייתא, סאו אויב דאס האסטו געוואלט האסטו עס עררייכט, זיי נעבעך פראוד אוו יור סעלף, שעים אן יו. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א גערער חדר אין לאנדאן אויף לעמפערד גראוו, לעמפערד, בקיצור דער מנהל הייסט מענדל שרייבער, ער האט געהייערט קנעפל מאכער וואס ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל פון צפת פון ברסלב וואס ער האט מאנס געווען צענדליגע קינדער איך האב געספליט דעמאלטס די קהילה און ער לערנט מיט קינדער פרייוועט וויל איך זאגן פאר יעדן איד וואס דיין זון גייט אין גערע חדר צו דיין זון עט קענען די גמרא בעסער צו נישט ווייס איך נישט אבער איין זאך קען איך דיר זאגן צו ער עט קענען מאכן הוצאת זרע ביד און משכב זכר דאס קען איך דיר גאראנטירן אז ער עט קענען ווייל ער האט אויסגעלערנט פערציג קינדער וואס אונז ווייס מיר, און זענען אלע אוועק געגאנגען פון קעניג פון צפת, זיי האבן נישט געוואלט טון מיט דעם מענטש צו טון מער, ווייל זיי האבן אים געזאגט אונז האבן מיר דיך געווארנט צוויי יאר, און דער שייגעץ לוזער קעניג האט געשריגן השמים נופלים עלי לא ידעתי, ליגנער וואס דו ביסט, אויף דעם האט דיך דער אייבערשטער געלאזט לעבן און געטוישט א ניר, כדי זאלסט קענען נאך מכשיל זיין קינדער מיט ליגיונות. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די נסיעה פון אהרן אויסער דעם וואס ס'האט געהאט צו טון מיט אביסל זונות דא און דארט, ס'האט געהאט צו טון מיט חילול שבת, מ'האט געכאפט ווידעא אום שבת, זיי זאגן גוים האבן עס געמאכט, צו אונז איז אנגעקומען א ידיעה עס האבן עס געמאכט אידן, יעדער האט דאך די טעם און די קהלה, רבי אהרן האט טאקע געזאגט מ'זאל עס נישט ארויסנעמען ברבים, באהאלטענערהייט טו וואס דו טוסט, אום שבת. אבער קיינער זאל נישט מיטקומען, ניין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז געווען יעצט א פאל אין וואשינגטאן הייטס וואס מ'האט געשעירט אן אפארטמענט א איד מיט א גוי און זיי האבן זיך עפעס געקריגט אויף פיר טויזנט דאלער איז געגאנגען דער גוי און ער האט אפגעשאכטן דעם איד אויף טויט און ס'איז שוין געווען די לוויה סאו מ'דארף זייער וואטשן מיט וועם דו שעירסט אן אפארטמענט אלדאו אמאל איז דא איינער וואס איז אויף דראגס איז נאך ארגער ווי א גוי ס'איז אויך דא יעצט א מעשה אין די צייטונג. אז א ניינציג יעריגער גוי האט געטאטשט א זיבעציג יעריגע פרוי, ער האט געזאגט ער האט נאך כח גבורת אנשים, ער האט זי אנגעכאפט בהוד יפיה, כ'האב אים געזאגט מען קען קיינעם נישט טראסטן, איך האלט אז די פעדעפיילס קען מען אין קבר אויך נישט טראסטן, אזוי ווי ס'איז דא א דין אז אין א בעדרום פון א מאן און א פרוי דארף זיין צוויי ארמס לענט ווייט די בעטן, ווייל טאמער. ער שטרעקט אויס די הענט אינמיטן די נאכט בטעות און זי, זאלן זיי זיך נישט קומען אנצורירן. דאס זעלבע האלט איך פאר די פעדאפיילס, מוז מען געבן א עקסטערע צוויי ביי דריי פיס אויסערן קבר, ווייל טאמער שטרעקט ער אויס די האנט זאל ער נישט אנקומען צום שכן, ביקאוז דעל נעווער סטאפ. שוין, יעצט מיר גיין ווייטער. ס'דא א בריוו וואס דער הויפט פון די מדינת ישראל, דער וואס וועטערנעריען וואס געט אובאכט אויף די טשיקענס, ער האט געשריבן א בריוו, פארשטער אין בויך, און ער זאגט אז אלעס איז גוט, עס איז נישט קיין צומת הגידין פראבלעם, ס'איז עפעס א שטיקל דבק, יא בקיצור מען מאכט אלעס אוועק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן. ס'איז ידוע אז דער רשבם איז געווען אן אייניקל פון רש י הקדוש. למשל אין כמה מסכתות ווי אין בבא בתרא איז ער א מורא'דיגער מאריך דרש. יעצט די וועלט פארציילט אז דער רשבם. געוואלט מאכן א פירוש אויף גמרא, געוואלט מאכן א פירוש אויף. חומש רש י. ער האט געמאכט אסאך א לענגערערן פירוש פון רש י, און ער איז מפרש אלעס מער באריכות ווי פון רש י. מאריכן, ער האט מער געזאגט על פי קבלה און על פי דעות, א מורא'דיגער פירוש, אזוי ווערט געברענגט אין איינע פון די ספרים. בקיצור, נאכדעם האט ער דאך אבער געזען אז ס'וועט זיין צו גרויס, האט ער אנגעהויבן צו קאנדענסן נאך און נאך און נאך און נאך און נאך, ביז ס'איז ארויסגעקומען עקזעקטלי שיטת רש י. רש י הקדוש אין זיין ספר אין דעם פירוש ליגט אלע פיר זאכן וואס די תורה האט, פירוש רמז דרוש און סוד, ס'האט אלעס, נאר מען דארף קענען לערנען א שטיקל רש י. יעצט להבדיל בין טומאה לטהרה, אונז האמיר געהאט א רב פון ארץ ישראל וואס ער האט געהייסן רב קוק, דער רב קוק האט דאך מתיר געווען כל עריות שבתורה אלעס, דער אלטער גערער רבי רבי אברהם מרדכי שרייבט אז ער איז געווען א גרויסער צדיק נאר מרוב אהבתו לציון אומר על טמא טהור יעצט ס'האט געדויערט צייט מ'האט זיך געשלאגן פאר אידישקייט מ'האט געהאט די עדה וואס האט זיך געשלאגן פאר אונז און יעצט ווייזט זיך אויס אזוי טויטע גראבן זיך גלייך מיט יעדן מתיר זיין טרייפע דאורייתא דארף מען האבן דער. וועטערנעריען דאקטאר אין ארץ ישראל ער זאגט ס'איז גוט איז עס גוט, בקיצור אונז האלט מיר היינט מיט אכציג אדער ניינציג יאר שפעטער האלט מיר פונקטליך די זעלבע אזוי ווי רב קוק האט געהאלטן און די מזרחי און די אלע אנדערע, סאו וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע פייט? דו האלטסט דאך דארט ווי יענער איז געקומען צו די הכרה אזוי ווי יענער בעלזער יושב האט געזאגט ס'געווען אמאל א בעלזער יושב ער איז געווארן נעבעך פריי און אמאל איז די בעלזער רב דורכגעפארן איך ווייס עפעס א שטאט און ער געזען דעם מענטש, דער מענטש גייט צו צום בעלזער רב, דער רבי דערקענט מיך? זאגט ער, ניין, זאגט ער, איך בין דאך דער יושב וואס איך פלעג זיצן אין בעלז, פרעגט ער אים, וואס טוסטו היינט? זאגט ער, היינט בין איך א מסור פאר די רוסישע רעגירונג, איך טייטש איבער אלע ספרים מיט אלעם, פרעגט אים בעלזער רב, פון וויאזוי ביסטו אזוי ביטערליך געפאלן? זאגט ער, רבי, דאס קומט פון אנערקענונג, האט דער הייליגער בעלזער רב אנגעהויבן צו שרייען, וואס, דו האסט אנערקענט אז ס'איז חלילה נישט דא א באשעפער? זאגט ער ניין חס ושלום רבי ניין כ'האב אנערקענט אז ס'איז בעסער צו זיין א פרץ אין מאסקעווע ווי א יושב אין בעלז ווייל אלס יושב אין בעלז האב איך קיין פרנסה נישט געמאכט און אין מאסקעווע אלס פרץ מאך איך א שיין לעבן בקיצור די עדה החרדית קומט פון אנערקענונג נישט אז זיי האבן אנערקענט אז ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער צו ס'איז נישט דא א תורה זיי האבן אנערקענט ליסען מ'מאכט מער געלט דעם וועג דארף איך מיך מיט יעדן שלאגן און פארטיג סאו בקיצור היינט האלט די אלטרא ארטעדאקס רבנים מיט די ארגענעזעישאנס דארטן ווי קוק האט געהאלטן מיט אכציג און ניינציג יאר צוריק, סאטמאר האלט אויך דארטן, מען נעמט אלע פראגרעמס, מען האט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן פון די סקולס און פון די חדרים, ס'געפעלט מיר נאר, ר' משה בראנדסדארפער שרייבט אז זיין טאטע האט תשובות אז דאס איז טרייף און דא שטערנבוך און ער זאגט ער האט א בריוו, פונעם הויפט וועטערנעריען דאקטאר אין ארץ ישראל און ער האלט אז ס'איז כשר, פארשטייסט? אונז האמער בריוון אז מ'מעג גיין צו די בחירות, אונז האמער בריוון אז איין קו אין ארץ ישראל איז מער ווערט ווי אלע זעקס מיליאן קדושים, ווער ס'האט עס געשריבן? גרינבוים! אבער וואס א חילוק ווער, ס'איז דא א בריוו, ס'איז געדרוקט שווארץ אויף ווייס מיט אותיות מרובעות. ער האט א בריוו האט ער, גיי טו אים עפעס. יעצט קען מען זעהן ווי ווייט ס'איז וויכטיג מ'זאל זיך וואטשן דאס מויל. איך האב פאריגע וואך געזאגט אז די חזל לערנען אונז אז די אידן, די סנהדרין, האבן געהארגעט יאש הנוצרי. ס'איז אין חסרונות הש"ס, כ'האב עס פאריגע וואך נאכגעזאגט, כ'האב נישט געגעבן פונקטליך דעם פלאץ ווייל כ'האב נישט געוואלט נאכאמאל ווי מ'זאגט איריטעיטן דעם סאבדזשעקט. באט עניוועי, די וואך איז געווען אין א.

כ'ווייס מ'זאל מאכן א מיסטעיק, אין אונזערע חדרים אין אונזערע סקולס אז מ'רעיפט קינדער מאכט מען א שווייג, און נישט נאר מ'מאכט א שווייג נאר מ'נעמט נאך יענעם אפיר און מ'לייגט אים אין חרם און מ'טוט כל דבר אסור, מ'סטראשעט די וויקטימס, מ'סטראשעט די פעמילי, ס'יעצט אויך געווען ס'געקומען די לאו סוט וואס מען האט קעגן בעלז, דער וויקטעם וואס מען האט אים נעבעך אין די בעלזע מקווה מאנס געווען, שלעפן זיי נאך און נאך און נאך און נאך, ס'איז א גוטע געים, זיי שפילן א געים, ס'איז אזא רשעות, מען האט דאך געהארגעט דאס קינד, ס'איז דאך געווען אויף ענקער פראפערטי, נאר ווייל ער איז א צובראכענע נשמה איז טוט מען גארנישט, ווען עטס זאלטס געהאט ווען צו טון מיט א טאף גיי וואס ער וואלט ענק צוגעפיקסט אזוי ווי עס דארף צו זיין, וואלט עטס געזעסן איינגעלייגט. שטייט דען נישט אין די תורה אז מ'דארף געבן נזק צער ריפוי שבת בושת? איז דען דאס עפעס א נייע זאך? סתם נעמען דאס קינד און וויי טוהן און דעם טאטען וויי טוהן? און נאכדעם קומט נאך דער מאיר מייערס און ער זאגט נאך הויעך אין בעסמעדריש ביי שאלעשידעס אז נחום ראזענבערג דארף מען הרג'ענען שבת שחל בו יום כיפור. וואט א שעים! פארשטייסט דער אינגערמאן איז נעבעך א צובראכענע נשמה. אבער ווען עטס טרעפטס דען אן א ריכטיגן חברה מאן, אוי וואלט עטס געהאט צו צו הערן און צו זאגן, נאר ליידער גארנישט ארבעט נישט נאר מיט פרעשור, יעדער מוז האבן פרעשור ער זאל הי שוד בי עיבל טו סוקסיד, אזא מין כלל ישראל איז געווארן היינט. יעצט איך האלט מען דארף זיך אראפ זעצן מיט שטערנבוך און מען דארף אויסארבעטן אזוי, וואס טאר מען נאך אונז נישט טון, לאמיר זאגן שלא יעלו בחומה, מען דארף בעטן עפעס א היתר ביי אים אז היינט איז דאס נישט שייך, ס'איז נישט דא קיין חומה, ס'איז נישט מימות יהושע בן נון, שלא ימרדו באומות, דארף מען בעטן פון אים עפעס א היתר, איך האלט אז פאר ער שטארבט זאל ער איבערלאזן א אזוי ווי ביי ר' חזקל ראטה אז מען רופט אפ דעם טעלעפאן זאגט מען דער דיין איז יעצט פארנומען אדער ער איז נישט אינדערהיים אבער ס'איז מותר ס'איז כשר און פארטיג. שטייסט? אלעס איז אקעי. איך האלט זאלסט אריינכאפן דעם שטערנבוך, ער איז א גרויסער תלמיד חכם און ער קעיטערט פאר די עדה וואס זיי ווילן, און מען דארף מתיר זיין די בחירות אויכעט, נישט נאר די עיריות, נאר מען דארף מתיר זיין אלעס. איי וויאזוי? די רבי האט דאך געזאגט מען טאר נישט, ס'איז גארנישט מיט, ס'איז דא א בריוו, ס'וועט קומען א בריוו פונעם אינער מיניסטער און פונעם אויסן מיניסטער און פונעם פריים מיניסטער, ס'איז אזא שאנדע וואס איז געווארן פון די עדה החרדית. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט פארשטייט מען וואס דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט, בעקבתא דמשיחא, עט זיין אזוי שווער זיך צו האלטן מיט אידישקייט אזוי ווי צו דראפען אויף א גראדע וואנט, יעדער לאזט אונז איבער אלע רבנים אלע ארגענעזעישאנס און אונז זעמער אליינס, נו קען מען אונז ווערן שוחטים מיט מנקרים און בעלי מכשירים מיט אלעם, קען מען דאס אלעס טוהן אליינס? מען מוז דאך אנקומען צו רבנים און צו אלעם, און וואסערע פנים טראג מיר? עס קומט יעצט פורים, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל שוין רחמנות האבן אויף אונז און ער זאל אונז אויסלייזן. אסאך מאל איז נישט צו פארשטיין וויאזוי יוסף הצדיק'ס משפחה, די אידן אין מצרים, זענען פלוצלינג געווארן פארקויפט פאר מצרים, עד כדי כך אז ונהפוך הוא, מען האט שולט געווען, מען האט אונז געמאכט פאר שקלאפן. יוסף הצדיק איז געווען דער משנה למלך. עס לערנט אונז דער מדרש אז פרעה איז געווען זייער א קלוגער קעניג, און וואס ער האט געטון איז, ער האט קודם גענומען די מענטשן, ער האט זיי געצאלט גוט גוט געלט, למשל אז עס האט געקאסט פינף דאלער א שעה ארבעט האט ער געגעבן דרייסיג דאלער, און ער האט יעדער האט געארבעט מיט זריזות, נאכדעם האט ער אנגעהויבן, יעצט מוזט איר אזוינפיל פראדוצירן. דאס איז א וועג אריין צו כאפן דעם עולם, די אלע פרייע געבן געלט פאר די פרומע דאס איז דער זעלבער וועג, יעצט למעשה איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען ארום סאליסיטן אז מ'זאל גיין אין צבא, איך האב ענק שוין פארציילט זיי באקומען געלט פאר דעם, למעשה דאס אלעס איז נאר געווען ביז יעצט, יעצט איז דא א נייער סיסטעם, מ'האט גענומען א בחור וואס ער גייט מיט בארד און פאות, מ'האט אים אריינגענומען בכפייה, פארס האט מען אים אריינגענומען. גלייך אין תפיסה ווייל ער איז זיך נישט געקומען שטעלן, און אין די תפיסה האט מען אים אפגעשניטן די בארד מיט די פאות, ער זאגט ער גייט נישט אין מיליטער ווייל ער טאר נישט גיין אין מיליטער, ס'איז נישט ערלויבט פאר א בן תורה זאל גיין אין מיליטער. קודם האט מען אים געגעבן א העיר קאט, מען האט אים אפגעשניטן די בארד און די פאות, און יעצט איז ער אין דזשעיל ווייל ער שרייט איך גיי נישט אין מיליטער דינען, סאו. זעהט זיך אויס אז דעם ערשטן שלב, די ערשטע פעיז, אז מען גיט געלט און מען בעט מען זאל ארבעטן, דאס איז שוין דורך, יעצט גייט עס שוין מיט כפייה, מען צווינגט שוין, אה, ס'איז ביטער. איך האב אלץ געשריגן אז שטיינעמאן טוט א געפערליכע עוולה מיט דעם וואס ער שיקט די בחורים אין מיליטער, און איך זאג אז דער אמרי חיים האט געטון די זעלבע פארברעך אז ער האט געמאכט דעם נחל חרדי און ר' בנימין מענדלסאן אויכעט. כאטשיג ס'האט אויסגעזען אויף די מינוט אז דא גייט זיין משיח גייט קומען, ניין ניין ניין ניין ניין, ס'איז גארנישט, האט דאך געהרג'עט בחורים. דער נחל חרדי האט אפילו אויסגעפאפט דעם סאטמאר רב, מיר האט דערציילט איינער אז ווען מען האט געמאכט די נחל חרדי, ער איז א סאטמארער חסיד געווען, כ'מיין ער לעבט שוין נישט, זאגט ער, דער רבי האט נישט געוואלט ארויסגיין קעגן אמרי חיים און קעגן ר' בנימין מענדלסאן ווייל ער האט געזאגט מסתמא האבן זיי א טיפע כוונה דורך די פאר בחורים וועט מען אלע בחורים באפרייען, איך ווייס וואס דער רבי האט אלס. אויסגערעכנט ווייל ס'איז לא עלה על דעתו אז דער אמרי חיים זאל שיקן ישיבה בחורים אין מיליטער, און הרב ר' בנימין מענדלסאן זאל טוהן אזא זאך, באט ליטל דיד הי נאו אז ר' בנימין מענדלסאן האט איינגענומען קוממיות, ער האט זיך געשלאגן מיט אראבער, ער איז געווען א גבר אלים, ער איז געווען א מיליטערס מאן. סאו זיי האבן נישט געהאט א טיפע כוונה, זיי האבן געהאט א כוונה געלט, און זיי האבן געהאט א כוונה אז מ'האט זיי צוגעזאגט זאכן מסתם, דער וואז נאטינג דיעפ, און דאס האט אפילו אויסגעפאפט דעם הייליגן דברי יואל, האט מיר עס דערציילט איינער, געווען זייער נאנט צום רבי'ן, דער רבי זאגט איך קען נישט ארויסגיין ווייל איך ווייס נישט פונקטליך דער אמרי חיים, דער רבי חיים מאיר'ל, מיט דעם רבי'ן מענטשן מוזן דא האבן עפעס זייער א טיפע כוונה באהאלטן, יא יא ס'איז איין טיפע כוונה, געלט און אביסל כבוד, מ'האט. וועגן דעם נישט באפרייט אנדערע בחורים, יעדער האט געמוזט גיין, און ווער ס'איז געגאנגען איז נעבעך געווארן א קרבן ציבור. יעצט וואלט געווען א צייט ווען יעדער זאל זיך צוזאמען קומען און זען וואס טוט מען מיט די אלע בחורים פון די גאס, די סטריט בויס, ווי פלאצירט מען זיי, און וואס וועט זיין דער פיוטשער, זייער תכלית, און דעטס איט, ווי העוו טו סיט דאון און ווארק אן איט. יעצט האב איך געוואלט זאגן, ספר קב הישר ווערט געברענגט, אז תענית אסתר. דאס וועט זיין דעם קומענדיגע מיטוואך, און קען זיין כ'וועל נישט ארויפלייגן נאך גענוג אן טיים דעם נייעם שיעור, וויל איך זאגן אז ס'ווערט געברענגט אז מ'זאל תענית אסתר זאגן קאפיטל כ ב למנצח על איילת השחר, ווען אסתר המלכה בעט קלי קלי למה עזבתּני זי איז אַרײַן אין בית הצלמים, די שכינה הקדושה איז אַװעק פֿון איר, און דער קבֿ הישר זאָגט אַז ס'איז זײער שטאַרק מסוגל אין זכות פֿון מרדכי ואסתּר מע זאָל בעטן דעם אײבערשטן אַז ער זאָל אױסהערן אַלע תּפֿילות װאָס מע ברויך. כ'האב אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, מען רעדט דא, תמחה זכר עמלק, עמלק איז עפל מעל, לאקשן מיט קוגל מיט קראטאפל, עטס קענטס די אלע מעשיות. דער אמת איז, וואס איז באמת די תמחה זכר עמלק, ס'איז דא היינט אזויפיל יונגעלייט וואס זיי גייען צו זונות, זיי טשיטן אויף די ווייבער, און זיי קאלן אפ פון טיים טו טיים, זיי ווילן א תיקון, איז וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'ווערט געברענגט אין רשי אין דברים קפיטל כ ה פסוק י ח, ווערט געברענגט, פסוק י ז ווערט געברענגט זכר ס אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, אשר קרך איז פסוק י ח, אשר קרך בדרך לשון מקרא, דבר א אז אלעס איז א מקרה, מען גלייבט נישט אז דער אייבערשטער פירט אלעס, דבר א ח לשון קרי וטומאה שוי מטמאן במשכב זכר, ס'איז עמלק'ס חטא, דבר א ח זאגט רש י נאך א פשט לשון קור וחום צוננך והפשירך מרסיך סח. איז רש י מסביר שהיו כל האומות יראים להילחם בכם, יעדער האט מורא געהאט פאר די אידן, ובא זה, געקומען דער עמלק והתחיל און ער האט אנגעהויבן צו טשעפען מיט די אידן, והראה און ער האט געוויזן מקום לאחרים אז יעדער קען טשעפען מיט די אידן ס'וועט גארנישט זיין, יעצט וואס רש י מיינט צו זאגן איז אז א אזויווי א זאך וואס איז זייער הייס און יעדער האט מורא דערפון און יעדער לויפט אוועק דערפון. די זעלבע אויך האט די גוים האבן מורא געהאט צו טשעפען מיט די אידן איז געקומען עמלק און ער האט דיך קאלט געמאכט ער האט געמאכט אז דאס מען קען טשעפען מיטן איד ס'איז גארנישט און נאכדעם והפשירך און ער האט עס געמאכט לוילעך פושרין הייסט לוילעך כל פנים ער האט געמאכט אז די וועלט זאל נישט מורא האבן און ער אליין איז זיך געגאנגען שלאגן מיט די אידן יעצט זאגט רש י א אינטערעסאנטן משל משל לאמבטי רותחת א ביישפיל צו א הייסע וואנע שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה קיינער קען נישט אריינגיין. בא בן בליעל אחד, קומט איין נידערטרעכטיגער יונג, קפץ וירד לתוכה, שפרינגט ער אריין און ער נידערט אראפ אין די אמבטע די הייסע, אף על פי שנכווה ער בריט זיך דאך אפ, אבער הקרה אותה בפני אחרים, ער האט עס קאלט געמאכט פאר אנדערע, דאס מיינט אז אנדערע זעען שוין אה, ס'איז נישט אזוי געפערליך צו טשעפען מיטן איד. און דאס האט דער אייבישטער זייער ברוגז געווען אויף עמלק, אזוי זאגט רשי אין פרשת כי תצא. יעצט איך וויל מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, דער עיקר פראבלעם פון עמלק איז געווען דער פגם הברית, און אז מען וויל זיך אונטערנעמען גוטע זאכן דעם פורים, זאל מען זיך אונטערנעמען מען גייט זיין אפגעהיטן. יעצט, ס'ווערט געברענגט א מעשה אין כתבי אר"י, דער קו הישר אין פרק ל"ד ברענגט עס צו, אז ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז געווען א חסיד, און ער האט געהייסן רבי אברהם אבן פואה זכרונו לברכה. דער מענטש איז געווען זייער א גרויסער עושר, און ער האט געגעבן אסאך צדקה, און ער האט געהאט א איד וואס האט געוואוינט אין זיין שכנות, וואס ער איז געווען זייער א קלוגער ביזנעסמאן, און די פרוי פון דעם ר' אברהם איז אויך געווען א טיכטיגע ביזנעס לעידי, און זיי האבן געמאכט ביזנעס אינאיינעם. בקיצור, ס'האט געדוירט א שטיקל צייט, און דער שכן געווארן זייער קראנק, און ס'אזוי ווייט אז זיין פלייש האט אנגעהויבן צו פוילן אויף אים. און די ערווה האט אים אויך אפגעפוילט. בקיצור ער האט אויסגעגעבן זייער אסאך געלט פאר דאקטוירים, קיינער האט נישט געטראפן קיין רפואה, און דער מענטש איז געשטארבן מיט גרויסע יסורים נאך אסאך צייט זיך צו פלאגן. נאך אפאר יאר איז געקומען א הונט, ער פלעגט זיך ארומדרייען ביים הויז פון דעם ר' אברהם אבן פואה. דער הונט האט זיך געדרייט, ער איז געווען א שווארצער הונט, א שמוציגער הונט, א מיעסער, מען האט פון יעדער מורא געהאט, וואו מען האט נאר געקוקט אויף אים האט מען מורא געהאט. בקיצור, און יעדער האט אים ארויסגעטריבן. פון זיין הויז צו פון די גאס ווי ער איז געווען, און מען האט גענומען גרויסע שטעקענעס אים ארויסצוטרייבן. בקיצור, דער הונט איז אבער אייביג צוריקגעקומען. איין אינדערפרי איז דער רבי אברהם אבן פואה געגאנגען אין ביסמעדריש דאווענען פארטאגס, און דער רבי אברהם זעט אז דער שווארצער הונט שטייט יעדן טאג ביי זיין טיר און ער וויל זיך אריינכאפן אין הויז, אבער למעשה רבי אברהם האט גענומען א שטעקן און ער האט אים אוועקגעטריבן. איין טאג איז געווען אז דער רבי אברהם האט פארגעסן צוצושפארן די טיר, און ס'איז געווען דארטן דער הונט איז געווען באהאלטן אין קעלער ס'זאל אים זיין ווארעם, און דער הונט האט געגעבן א שפרינג ארויף און ער איז אריין געגאנגען ביז צום צימער ווי די פרוי האט געשלאפן, און ער האט זי געטראפן זי איז נאך געהאלטן אינמיטן שלאפן, און ער איז אויף איר ארויף געשפרינגען און ער האט איר צוביסן אויף שטיקער ביז. זי האט אנגעהויבן אזאלעכע קולות צו שרייען אז יעדער איז געקומען און מ'האט ארויסגעטריבן דעם הונט. בקיצור, דער רבי אברהם אבן פואה איז געווען א חסיד פונעם אר"י הקדוש, האט ער געפרעגט דעם אר"י הקדוש וואס איז דא געשעהן, האט דער אר"י הקדוש געזאגט ליידער ליידער האט זי געזינדיגט מיט דעם מענטש דעם שכן, ער איז געשטארבן, ער האט נישט קיין תיקון, ער איז אריין אין א גלגול פון דעם שווארצן הונט, זיין נשמה האט זיך געדרייט דארט. איז זי געווען די וואס האט אים צוגערעדט צו זינדיגן, ער האט נישט געהאלטן דערביי, ער איז געווען אין ביזנעס מיט איר, און ממילא האט דער הונט יעצט נקמה גענומען אין די פרוי. בקיצור, פאר ר' אברהם אבן פי איז דאס געווען ווי מ'זאגט א שאק, איז ער געגאנגען און געפרעגט די פרוי צו ס'איז אמת, זי זאל מודה זיין, האט זי געזאגט יא, איך פלעג מיט אים וואוינען, און ליידער האבן מיר אונז געזינדיגט אסאך צייט. וועגן דעם איז זיין הויט און זיין פלייש פארפוילט געווארן, די ערוה איז אים פארפוילט געווארן, און למעשה דער חסיד האט געזען אז אזא מיט אזא פרוי האט ער געוואוינט, האט ער זי ארויסגעטריבן פון הויז און האט נישט געוואלט מיט איר האבן מער צו טון. יעצט זאגט דא דער קו הישר אז ס'איז נישט דא נאך אזא ביטערן עונש ווי אז א מענטש, א נשמה זאל מגולגל ווערן אין א הונט, און וואס דער הונט דארף אלס דורך גיין ביז ער איז געקומען נעמען די נקמה ווייל זי איז געווען די וואס האט אים נעבעך פארפירט. על כל פנים וואס איך וויל פון דעם ארויס ברענגען איז, דער גאנצע קליפת עמלק דאס איז א הונט, ער איז אריין געשפרינגען אין דעם קעסל, ער האט אונז געוואלט מכשיל זיין מיט די אלע איסורים, און אז מען וויל זיך באמת אונטער נעמען אז מען זאל אנהייבן זיך אויפצופירן געהעריג פון היינט מאל אן, דאס איז דער גרעסטער תיקון פון תמחה זכר עמלק. ס'קומט יעצט א גרויסער זומער, און אזוי ווי אלע יארן יעדן זומער איז דא קרבנות, נישט נאר קארס, קרבנות מיט איסור אשת איש מיט אלע אנדערע זאכן, און מען דארף זייער וואטשן. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן פורים, בעטס ענק אויס אלעס גוטס, און ס'זאל דורכגיין בשלום, ס'זאל קיינער נישט ווערן חלילה דרינק ענד דרייווינג און אנדערע זאכן און עריות, ס'זאל זיין א נחת רוח פארן אייבערשטן, אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, און דאס איז זרעו של עמלק, די זרע לבטלות מיט די אלע ביאות אסורות. יעצט א פרייליכן שבת און א פרייליכן פורים.